מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ז, די קעפל פון די שיחה איז פרק שלישי, מיר וועלן לערנען די שיחה אויף פרק שלישי פון פרקי אבות, אין חלק י ז איז דאס עמוד דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק, דער אלטער רבי שרייבט אין סידור, ער האט אראפגעברענגט פרקי אבות אין סידור,

כך בכל שבתות הקיץ. סאו דער אלטער רבי שרייבט אז נוהגין אז מ'זאגט פרקי אבות יעדן שבת, בדרך כלל איז דא צווישן פסח און שבועות איז דא דער ענין פון זעקס וואכן, דאס יעדן וואך לערנט מען איין פרק אין פרקי אבות, און דער אלטער רבי שרייבט צו ויש נוהגין אז מען טוט עס א גאנצן זומער, און אזוי איז טאקע מנהג חבד אז מען לערנט פרקי אבות א גאנצן א גאנצן זומער, און מיר זעען טאקע די שיחה וואס מיר גייען לערנען איז טאקע געזאגט געווארן נישט צווישן פסח און שבועות, ס'איז געזאגט געווארן שבת פרשת שלח, און דאס איז שוין שפעטער אין זומער. איז דער פרק שלישי דער רבי דער רבי וועט אלעמאל נעמען א משנה אין איינע פון די פרקים וואס ער גייט מסביר זיין און מסביר זיין די משנה די שיחה איז פשוט געוואלדיג געשמאק דער רבי וועט פרעגן שווערע שאלות אויף די משנה און דער רבי וועט מחדש זיין וואס דא טוט זיך און לויט דעם וועט ווערן א נייע ליכט אין די משנה א נייער פארשטאנד אין די משנה און אויך דער לימוד וואס מ'קען זיך אפקלייבן פון דעם איז א געוואלדיגער לימוד וואזוי א איד דארף זיך פירן

זאל זיין געזונט זאל זיין זאלן פירן ווי ס'דארף צו זיין ווייל אייב ס'וועט נישט דא דער אייב ס'איז נישט וועט דאך נישט זיין דער מורא פון מלכות ס'איז נישטא די מורא פון מלכות וועט ווערן איש את רעהו חיים בלעו נאר איין ווארט וואס ברענגט זיך נישט נישט זיכער אבער אז מ'לערנט צו פארשטיין אמאל אביסל בעסער וואס איז דער נאמען רב חנינא סגן הכהנים ער איז געווען א סגן פון דעם פון דעם כהן גדול ער איז געווען אין די צייט פון בית המקדש פון דעם צווייטן בית המקדש און ער איז געווען ביים חורבן פון דעם ערשטן דור פון די תנאים און ער פלעגט דערציילן וואס איז געווען אין בית המקדש פארוואס האט מען אים אנגערופן סגן הכהנים נישט סגן הכהן ווייל אין יענע צייט איז ליידער ווי ס'איז באוואוסט איז דער חילוק פון דעם מספר פון די כהנים וואס איז געווען אין בית ראשון און אין בית שני איז א חילוק פון טאג ביז נאכט א געוואלדיגע חילוק ווייל עס איז געווען מ'פלעג מ'פלעג פשוט פשוט משחד זיין די מלוכה און מ'פלעגט קויפן דעם ענין פון די כהונה גדולה אלס מיט מיט געלט און מיט די זאכן פלעג מען עס קויפן ממילא איז די אלע כהנים וואס האבן עס געקויפט האבן נישט מוציא שנתם געווען ווייל טאמער איינער א כהן גדול איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש אין קודש הקדשים יום כיפור און איז נישט געווען ראוי צו דעם דער סוף האט מען אים געדארפט ארויסשלעפן געהאט שלשלאות של ברזל פלעג אריינגיין מיט שלשלאות אז טאמער ער וועט דארטן בלייבן זאל מען קענען ארויסשלעפן ממילא איז רב חנינא געווען סגן הכהנים, ער איז געווען ביי זייער אסאך כהנים גדולים איז ער געווען דער סגן, און אז זיי זענען אוועק געגאנגען אינמיטן יאר האט ער זיי איבערגענומען מיט די עבודה פון א כהן גדול. דער רבי האט ארויסגעלערנט פון אים א מורא'דיגן לימוד זכות, ס'איז טאקע געווען זייער נישט גוט וואס זיי האבן עס געקויפט די כהונה גדולה, אבער פון דעסוועגן זעט מען אז די וואס האבן עס געקויפט זענען געווען אויף א מצב וואס זיי האבן געוואוסט אז זיי גייען אריינגיין אין קודש הקדשים און זיי זאלן נישט מוציא שנתו זיין, פון דעסוועגן האבן זיי געוואלט האבן דעם זכות פון אריינגיין אין קודש הקדושים. שוין, רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז מען דארף אלעמאל מתפלל זיין בשלומה של מלכות. פרעגט דער רבי דריי שווערע שאלות אויף דעם. דארף מען פארשטיין. א', רז"ל זאגן, די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אין בבא קמא, מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, ווער ס'וויל ווערן, ווער ס'וויל ווערן א חסיד, זאל לערנען, זאל מקיים זיין מילי דאבות, ס'הייסט דאך פרקי אבות, זאל ער מקיים זיין פרקי אבות, וועט ער זיין א חסיד. וואס דאס מיינט? וואס מיינט די גמרא מיט דעם? אז די מסכת אבות באשטייט פון מילי דחסידותא, פון אזעלעכע הנהגות וואס מ'איז אין זיי נישט מחויב מצד הדין, נאר מ'דארף זיי טון מצד חסידות, לפנים משורת הדין די גמרא זאגט קלאר אין בבא קמא מאן דבעי למהוי חסידא איז אין פרקי אבות איז לכאורה דארף מען נישט טרעפן דארטן קיין הלכות וואס א איד דארף זיך פירן על פי הלכה נאר ס'רעדט זיך וועגן זאכן וואס מצד חסידות און לפנים משורת הדין און דער רבי גיבט א דוגמה על דרך ווי די הוראה אין דער ערשטער משנה פון דעם פרק אין דער ערשטער משנה פון פרק שלישי שטייט הסתכל בגימל דברים ואין אתה בא לידי עבירה אז וועסט קוקן אין דריי זאכן וועסטו נישט קומען צו עבירה דער קומט אונז נישט דערציילן דארטן אז אז מען זאל נישט טון קיין עבירה דאס ווייס איך אליין אז מען זאל נישט טון קיין עבירה עס קומט דיר געבן א עצה ווי אזוי מען קען ווערן אפגעהיטן אז מען זאל אפילו נישט קומען נאנט צו עבירה דער רבי איז עס מסביר שורת הדין איז מחייב נאר אז דער איד זאל נישט טון עבירה בפועל דאס איז דער הלכה אז א איד טאר נישט טאן קיין עבירה און אויף דעם איז מוסיף די משנה א הנהגה חסידותית וואס איז דאס שטיין אין א מצב פון יראת חטא וואס ער טוט אן דער יראת חטא און דאס איז אויך אן עצה און אן אנווייזונג וויבאלד אז א איד טאר נישט טאן קיין עבירה דאס איז די הלכה קומט פרקי אבות און איז מוסיף ווי אזוי וועסטו נישט צוקומען צו קיין עבירה, אז וועסט זיין מסתכל בשלושה דברים אלו, איז דאס א עצה און א אנווייז ווי דו זאלסט נישט אנקומען צו די עבירה, אז ער זאל נישט צוקומען אפילו נאנט דערצו. ווי עט ווערט דאס? דורך אריינטראכטן זיך אין די דריי זאכן, און ואין אתה בא לידי עבירה. א מענטש טראכט אריין

אדער צו א זהירות לפנים משורת הדין. ווי ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, און די דוגמא פון הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, אז ס'קען נישט ער זאל שטיין אוועק אינגאנצן, וואס איז די שייכות דא פון התפלל בשלומה של מלכות, וואס האט עס צו טון צו הנהגה פון חסידות און א זהירות פון לפנים משורת הדין. אדרבה, באווארענען פון חיים בלעו איז מוכרח על פי ציוויים הכי חמורים בתורה. סא, דאס איז א ענין פון א הלכה. וואס, ווי קומט דאס אריין אין פרקי אבות וואס עס דארף זיין מילי דחסידותא אז ס'זאל נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו? דער רבי לייגט צו אין הערה, אין הערה פיר, אז וואס מיינט עס דא ציוויים הכי חמורים בתורה? עס דארף זיין אז א איד דארף אכטונג געבן אויף זיין לעבן, און ער דארף אכטונג געבן אויף יענעמ'ס לעבן. און דער פרט אויכעט וואס די משנה ניצט רב חנינא סגן הכהנים ניצט דעם לשון הוי מתפלל בשלומה של מלכות אז איך זאל נישט איינשלינגען יענעם זאגט דער רבי ס'איז דאך א מצוות עשה אויף א יחיד ער זאל מתפלל זיין פאר זיך שיתפלל על חייו ווי דער רמבם ברענגט עס אראפ און דער חינוך ברענגט עס אראפ אז ס'דא א מצוה ער זאל דאווענען פאר זיך איז וואס זאגסטו מיר אז מ'זאל דאווענען בשלומה של מלכות, אז ס'זאל נישט צוקומען צו איש את רעהו חיים בלעו, דאס איז א ענין פון תורה פון א הלכה, און ס'האט נישט אינגאנצן צו הנהגה פון מידת חסידות, און א זהירות פון לפנים משורת הדין. איין שווערע שאלה. בית, וואס איז דער דיוק הלשון איש את רעהו חיים בלעו? ער וועט עם איינשלינגען לעבעדיגערהייט. דער לשון וואס איז רגיל ופשוט אין אזא פאל איז הריגה.

און אויב ס'רעדט זיך דא אויך וועגן רויב, וועגן רויבן און געלט שאדן, וכיוצא בזה, פארוואס ווערט דא גענוצט א חידוש לשון וענין פון חיים בלעו? וואס וואס נוצט דעם לשון פון חיים בלעו? די דריטע שאלה ג, אלע עניינים אין וועלט זענען תלוי אין אידן. קלאר שטייט אין רשי און דער רמבן, און שטייט אז וואס שטייט בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב אידן וואס זיי ווערן אנגערופן ראשית תבואתו זאגט דער רבי אויב אזוי אלע עניינים אין וועלט דאך תלוי אין אידן ווייל די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב זיי און ס'דא א פסוק אין קהלת את העולם נתן בלבם דער אויבערשטער האט געגעבן די וועלט אין זייער הארץ וואס מיינט דאס דאס מיינט פון דעם איז פארשטאנדיק אז העולם נתן בלבם וואס ס'טוט זיך אין די וועלט קומט דאס האט צו טון מיט אידן ס'קומט פון אידן, ווי אזוי אידן פירן זיך, אזוי פירט זיך די וועלט. זאגט דער רבי, פון דעם איז פארשטאנדיק, אז דער ענין פון אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, איז דא אויך חס ושלום ביי אידן. אז ס'דא ביי אידן אויכעט די זעלבע זאך, אז ס'קען זיין אזא ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, דערפאר איז דאס דא אין די וועלט אויכעט, איז דאס דא ביי גוים אויך. ואדרבה, דורך דעם וואס אידן פירן אויס די הוראה, דורך דעם וואס אידן פאלגן אויס די הוראה פון רב חנינא סגן הכהנים, ווערט דער ענין אויך אויפגעטאן אין וועלט, מיט דעם וואס מיר זענען מתפלל בשלומה של מלכות, און מיר טוען עס און מיר פארפילן אויס די הוראה, וואס ס'איז נישט דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, האט עס א א פעולה אויכעט אויף די וועלט, אז עס זאל נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו. לכאורה אויב אזוי איז תמוה. קומט דאך אויס פון דא אז ס'דא ביי אידן אזא מציאות וואס ס'קען זיין דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, ווי איז שייך מ'זאל וועגן אידן זאגן אז כאטש ס'זענען פאראן כמה וכמה קלארע ציוויי השם בזה, איז ווען נישט די מורא פון מלכות וואלט א איד איינגעשלונגען און נישט סתם א צווייטן נאר אפילו רעהו.

דארף ער האבן די באווארעניש פון הוי מתפלל בשלומה של מלכות אז ער זאל נישט בולע זיין רעהו, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל וואס טוט זיך דא. האבן מיר, האט דער רבי געפרעגט דריי שאלות אויף דעם חלק פון די משנה, די ערשטע שאלה איז געווען, וואס איז שייך דא בכלל דער ענין פון בלעו, ס'דאך היפך השולחן ערוך און דער גאנצער ענין פון פון פרקי אבות איז מילי דחסידותא, די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס בלעו, פארוואס ניצט ער נישט דעם לשון פון בדרך כלל הריגה אדער גזילה, וואס איז דער ענין פון חיים בלעו, פארוואס דווקא דער ענין פון חיים בלעו? די דריטע שאלה איז געווען, ווי בכלל שייך זאגן אויף אידן אזא זאך, אז ס'זאל זיין בלעו און וועמען? איש את רעהו חיים בלעו, לייגט זיך נישט אין שכל אזא זאך. אות ב', וועט דער רבי פרעגן א שאלה אויף דעם אויף דעם צווייטן חלק פון די זעלבע משנה. נאך דעם געבראכטן מאמר פון רב פון רב חנינא פון רב חנינא סגן הכהנים שטייט אין דער משנה דאס איז די גירסא פון דעם אלטן רעבן דאס דא א מחלוקת וואס זיי די חילוקי המשניות גייען איז דער אלטער רבי אין אין זיין ווי ער צוטיילט די משניות האט ער עס געמאכט אין איין משנה דער רבי זאגט אויכעט אין די הערה וכן הוא במשניות דפוס ראשון וואס איז געווען אין נאפולי אין דעם יאר רנ"ב איז דאס דער סדר פון די משנה נאך דעם געבראכטן מאמר שטייט אין דער משנה רב חנינא בן תרדיון אומר שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים וכו' אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה איז ווי ער פירט אויס דארטן שכינה שרויה ביניהם דאס איז דער המשך פון די משנה פון רב חנינא סגן הכהן אינטערעסאנט ס'איז אויך דער זעלבער נאמען רב חנינה רב חנינה בן סגן הכהנים און רב חנינה בן תרדיון שוין מערערע מאל גערעדט דא לקוטי שיחות חלק ד' די אריכות אז דער פארנאנדער טיילן פון די משניות איז בדיוק און דאס איז נוגע להלכה למעשה ס'איז נוגע להלכה למעשה ווי דער רבי גייט זאגן און אין הערה 12 ברענגט דער רבי אראפ אז מען קען זאגן אפשר אז אויך א נפקא מינה ס'איז דא א קלארע משנה אין משנה ז' לויט די גירסה פונעם אלטן רבי'ן עס שטייט המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו איז די שאלה וואו האט ער אויפגעהערט ווען איז דאס מפסיק ממשנתו אויב עס איז איין משנה אדער עס איז צוויי משנות איז א חילוק ווי דאס איז אבער דא וואס דער רבי ברענגט ארויס דא אין די שיחה איז וואס איז דאס נוגע להלכה למעשה ווען איינער איז מקדש את האישה ער מאכט ער איז מקדש האישה מיט א תנאי אויב דער תנאי ווערט נישט מקוים איז זי נישט מקודשת וואס איז זיין תנאי זיין תנאי איז על מנת שאני יודע לשנות איך קען לערנען איך קען משניות אז די קידושין זענען אויפן תנאי אז ער קען משניות ויש לומר אז עס זענען גענוג און נויטיג צו קענען דריי משניות אין אין אין אין חלק אבן העזר ברענגט זיך אראפ אז אז דארף זיין ער זאל קענען דריי משניות אניט איז עס נישט האט דאך געזאגט על מנת שאני יודע לשנות דארף ער קענען דריי משניות וואס יש אומרים איז ממילא איז דאך דא א מורא'דיגע חילוק, און דער אלטער רבי האט אריינגעלייגט די צוויי משנה'ס צוזאמען, די צוויי חלקים אין די משנה האט ער געמאכט איין משנה, דארף מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון די משנה מיט די משנה, מיר לערנען ערשט משנה ב' אין פרק ג' אין פרקי אבות, ויש אומרים, זייער א געשמאקע נקודה, דער רבי זאגט ויש אומרים, אז אויך צוליב דעם האט דער אלטער רבי אריינגעשטעלט די מסכת אבות אין זיין סידור. צו וויסן דעם אופן פון חלוקת המשניות. לכאורה, ווי קומט אריין פרקי אבות, מען לערנט דאס טאקע שבת צווישן פסח און שבועות, מען לערנט דאס טאקע און מנהג חבד, אז מען לערנט דאס א גאנצן זומער ביז ראש השנה לערנט מען יעדן שבת א פרק, מען ענדיגט די זעקס הייבט מען אן נאכאמאל פרק א', אבער ווי קומט דאס אריין אין סידור, ס'איז דאך נישט קיין דאווענען, ס'איז דאך נישט קיין חלק פון דאווענען. איז דא א סברה אז דער אלטער רבי האט עס אריינגעשטעלט אום צו מודיע זיין ווי אזוי ער האט צוטיילט די משניות לויט די שיטה ווי ער האט געהאלטן אדער לויט ווי דער רבי האט געזאגט אין די הערה 10 אז אזוי איז דאס אין די משניות אין דפוס ראשון במילא אויב דאס איז דער ענין איז נישט מובן וואס איז דער המשך און שייכות פון מאמר שנים שיושבים צו מאמר הוי מתפלל בשלומה כולו וואס פאר א קשר האט דאס איינע מיט די אנדערע אז ס'איז אריינגעלייגט אין איין משנה מוז עס האבן א קשר איינע מיט די אנדערע תורה איז מדויק תורה האט יעדן זאך מדויק ווי ס'איז וואס פאר א שייכות האט דאס וואס דערפאר שטיין ביידע אין איין משנה לכאורה זעט זיך נישט קיין קישור צווישן זיי איך זע נישט קיין קישור אין די צוויי זאכן אין די צוויי אין די צוויי חלקים פון די משנה פון רב חנינא סגן הכהנים און רב חנינא בן תרדיון דער רבי לייגט צו אין הערה 15 ויתירה מזו הבבא הא' מדברת בענין שנוגע לכל העולם ווי געזאגט פריער מ'רעדט אפילו וועגן גוים אויכעט אז ס'טאר נישט זיין דער איש את רעהו חיים בלעו און והוא מוכרח ליישוב העולם און אז ס'מוכרח אויף ישוב העולם, אז ס'זאל נישט זיין קיין איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. דאס איז די ערשטע בבא. ובבא הב' איז בענין הנוגע רק לישראל. וואס איז דאס לימוד התורה? און ס'רעדט זיך נאך אין די מדריגה, די העכסטע מדריגה אין לערנען תורה ביי אידן, וואס אויב ס'זיצן לערנען תורה ווי ס'דארף צו זיין, איז שכינה שרויה ביניהם. ווי קומט דא, וואסערע שייכות האט דאס מיט די אנדערע? און אין די שיחה דער רבי זאגן אין די חצי ריבוע ואדרבה נאך אסאך געשמאקער ווערט די שאלה וואס דער רבי פרעגט די סברה איז מחייב אז דער מאמר פון רב חנינא בן תרדיון האט א שייכות און דארף צוגעשטעלט ווערן צו דער ווייטערדיגע משנה אין די ווייטערדיגע משנה שטייט רב שמעון אומר גימל שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה וואס ווייזט עס ארויס דער מאמר וואס אויכעט דארט רעדט זיך וועגן דעם עילוי פון דברי תורה בחבורה און דער חיסרון פון א חבורה אן דברי תורה אז אויב ס'א חבורה פון אן דברי תורה דאס מושב לצים און אויב ס'איז א חבורה וואס זיי זיצן לערנען אויב ס'א חבורה וואס זיי וואס זיי שאכלו אויף איין טיש איז דאס א ענין פון ווען זיי לערנען איז דאס א מעלה פון תורה אויב לא אמרו איז דאס ממש שטימט דאס ממש מיט די מיט דער חלק פון די משנה דער צווייטער חלק פון די משנה פון משנה ב' מיט דעם רב חנינא בסגן הכהנים שטימט זייער גוט מיט דעם ענין פון רב שמעון וואס ער זאגט גימל שאכלו און דארט האט עס אין גאנצן נישט קיין שייכות צו דעם חלק פון די משנה פארוואס האט עס אריינגעשטעלט דווקא דארט האבן מיר ביז יעצט געלערנט די פיר שאלות וואס דער רבי פרעגט, ערשטנס פארוואס די גמרא זאגט אז מילי דחסידות האי מאן דבעי למהוי חסידא, ווי קומט אריין אז מען לערנט אים אין פרקי אבות וואס איז הלכות מפורשות און קלאר, וואס זאגט מען דא אז דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, וואס פאר א שייכות האט עס דא? צוויי פארוואס ניצט דעם לשון בלעו נישט דעם לשון רגיל והרגוני, אז איינער וועט הרג'ענען דעם אנדערן נישט וועט אים איינשלינגען, און ווי שייך בכלל צו זאגן פאר אידן אז עס שייך צו זיין דעם ענין פון בלעו און נאך וועמען את רעהו חיים בלעו דערנאכדעם די שאלה ווערט אויכעט דאס געווען שאלות אויף דעם עצם מאמר פון רב חנינא סגן הכהנים יעצט ווערט א שאלה וואס איז די שייכות פון דעם דער אלטער רבי שטעלט עס אריין אין איין מישנה מיט דעם מיט דעם מיט דעם מאמר פון רב חנינא בן תרדיון שניים שיושבים, לכאורה וואלט עס אריינגעפאסט אסאך בעסער אין די קומענדיגע משנה רב שמעון אומר גימל שאכלו, ווי אויף ביידע ערטער רעדט מען וועגן די מעלה פון דברי תורה, אז מען זיצט סתם אזוי און מען רעדט איז דאס לעצים, אז מען זיצט און מען לערנט איז דער ענין פון שכינה שרויה, די זעלבע זאך איז אויכעט גימל שאכלו על שולחן אחד, איז אויב ס'איז נישטא קיין דברי תורה איז דאס א מורא'דיגער חסרון אין א חבורה אן תורה און אויב זיי לערנען תורה דאס ממש געשמאק ביידע זאכן זענען ביידע גלייך פארוואס האט מען זיך אריינגעשטעלט אין דעם משנה האט מען זיך אריינגעשטעלט אין א המשך צו דעם משנה פון רב חנינא סגן הכהן אין אות גימל דער רבי אנהייבן דעם ביאור ווערן א נייע ליכט און א נייע חידוש וואס מיינט דא דער ענין פון חיים בלעו ס'באלאנגט טאקע יא אין פרקי אבות און ס'איז א מורא'דיגער לימוד און מ'קען זיך אפלערנען פון דעם ווי א איד דארף זיך פירן דער ביאור אין דעם אות גימל וויבאלד די מסכת אבות אנטהאלט מילי דחסידותא ווי געזאגט פריער ווי דערמאנט אויבן, דאס הייסט אז דאס זענען הוראות פאר א אידן וואס איז גאנצן אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות און אים פעלט נאר די הנהגה פון מידת חסידות, אזוי האט געזאגט פריער, די גמרא זאגט קלאר מאן דבעי למהוי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות. איז עס אז ער איז גאנצן אפגעהיט אין לימוד התורה און די מצוות. איז במילא פשוט, זייער פארשטאנדיג בפשטות, אז ס'איז נישט דא קיין ארט אים אנצוזאגן ער זאל נישט בא'גזל'ענען א צווייטן אידן, און אוודאי נישט דער ציווי ער זאל נישט אנרירן דעם לעבן פון א אידן. במילא פשוט פארוואס דא שטייט נישט א באווארעניש פון איש את רעהו הרגו אדער בגזל. שטייט נישט אלמלא, מ'קען ס'איז נישט שייך צו זאגן אזא זאך, וועגן וועמען רעדט מען דא? ס'מוז זיין מילי דחסידותא. קען נישט זיין אז ס'רעדט זיך וועגן הרג'נען אדער וועגן גזל'נען. און דאך דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט דער ענין פון חיים בלעו, וועט דער רבי מחדש זיין וואס דאס מיינט, אבער הרגו אין דעם, איינע פון די שאלות איז שוין אראפגעפאלן, דערפאר זאגט נישט דער זאגט נישט דער רב חנינא בן סגן הכהנים זאגט נישט דעם לשון פון איש את רעהו הרגו אדער בגזל עס רעדט זיך נישט דא וועגן אזא מענטשן דאס איז נישט דאס באלאנגט נישט אין פרקי אבות דא רעדט מען וועגן א מענטשן וואס ער איז גאנצן אפגעהיט אין תורה און מצוות דערפאר קען מען נישט ניצן דעם לשון דער דיוק איז דא דווקא יעצט דארף מען פארשטיין וואס מיינט אבער פארט חיים בלעו דער דיוק איז דא דווקא איש את רעהו חיים בלעו ער וויל נישט אנרירן חס ושלום דעם לעבן און אייגנטום פון צווייטן אידן, חס ושלום ער גייט נישט טשעפען דעם אידן, ער גייט נישט צונעמען זיין אייגנטום, ער גייט נישט צונעמען ביי אים עפעס, זיין רצון איז נאר, דא האב איך אריינגעלייגט אין מירכאות, זיין רצון איז נאר חיים בלעו, אז דער לעבן, די מציאות און די מעשים פון צווייטן זאלן זיין איינגעשלונגען אין זיין מציאות. ער וויל אים איינשלינגען און ער וויל מאכן פילן יענעם, און ביי זיך פילט ער אזוי און ער וויל יענעם מאכן פילן אז ער איז אינגאנצן נישט קיין מציאות. ווער איז א מציאות? איך בין א מציאות. דאס מיינט דער עניין פון חיים בלעו, און אויף דעם איז פארשטאנדיג פארוואס ס'קומט אריין אין פרקי אבות ווי דער רבי גייט מסביר זיין ווי קען עס זיין, מ'רעדט דאך ווי געזאגט פריערט א מענטש וואס איז אינגאנצן אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, ווי קען זיין ס'זאל זיין ביי אים אזא סארט זאך? דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, דאס איז דאך דער יסוד אז חיים בלעו מיינט אז ער וויל אים איינשלינגען, ער וויל אז ער זאל ווערן בטל צו אים אינגאנצן, זיין מציאות עקזיסטירט נישט, ער איז חס ושלום נישט טשעפען נישט הרג'נען נישט גזל'נען. דער רבי מסביר זיין ווי קען מען צוקומען אז ער זאל ברענגען זיך צו ערשטנס ווי טרעפט עס ביי א מענטשן וואס ער איז גאנץ אין תורה און מצוות עס זאל זיין ביי אים אזא זאך און צווייטנס ווי קען מען ברענגען אז ער זאל עס מבטל זיין ער זאל עס נישט טון דאס דווקא דאך דער עניין פון פרקי אבות פון מילי דחסידותא לפעמים דער רבי זאגט דאס זייער געשמאק איז אדרבה איר ווייסט ווער ס'האט די בעיה פון איש את רעהו חיים בלעו, דווקא ווער ס'איז אפגעהיט אינגאנצן אין לימוד התורה און קיום המצוות, ווי קען עס זיין? דער רבי מסביר, ולפעמים איז אדרבה, די מעלות וואס ער האט, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, דער מענטש וואס האט אין זיך מורא'דיגע מעלות, אז ער איז אינגאנצן אין לימוד התורה, און ער איז אפגעהיט אין מצוות, כנזכר לעיל, מען רעדט וועגן אזא מענטשן דא אז נישט, האט עס נישט קיין ארט אין פרקי אבות, און קעגן דעם זעט ער פיל חסרונות ביים צווייטן אידן. אז א איד וואס ער איז גאנץ אין תורה און ער איז אפגעהיט ער איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות אבער ער זעט ביים צווייטן אז ס'איז דא פיל חסרונות בפרט ווען יענער איז אן איש פשוט אין ידיעת התורה און אמאל אויך זעט ער אויף אים אז ער איז מיט העדר הזהירות אין קיום המצוות ברענגען אים צו ברענגט עס אים צו אז זיי זענען ביי אים מכריח זיי נייטן אים די מסקנה אז יענער דארף זיין בטל צו אים און נאך מער, עס איז א זכות אויף אזוי ווייט, מצד זיינע מעלות, מצד זיין אפהיטן תורה און מצוות, איז עס אים מכריח צו די מסקנא, אז יענער מוז זיין בטל צו אים, יענער איז עפעס גארנישט קיין מציאות, איך בין די גאנצע מציאות. עס איז און נאך טיפער, עס איז א זכות און א עילוי פאר יענעם, אז ער וועט זיין איינגעשלונגען אין זיין מציאות. אז דו לערנסט אז ער'ט לערנען מיט אים אדער ער רעדט מיט אים ער האט מיט אים א שייכות איז דאס א זכות פאר אים אז מען זאל וויסן אז ער איז איינגעשלונגען אין דעם וואס האט אלע די מעלות געוואלדיג וואס דאס מיינט ווי קען מען צוקומען אז מען זאל עס איז איז שכל הפשוט מאכט דאס אז ער האט ער האט א זכות און פארשטאנדיג אז ער קען אזוי פילן ווער איז יענער ווער איז יענער לגבי מיר גארנישט אות ד' דער רבי מסביר זיין ווי קען מען עס צוקומען אז ער זאל מבטל זיין אט דעם עניין און זאל נישט זיין דער עניין פון חיים בלעו אות ד' כדי צו שולל זיין אזא הרגש און הנהגה איז נישט גענוג א שכל'דיגע הסברה א מענטש וועט זיך אוועק זעצן און זיך מסביר זיין מיטן שכל אז עס איז נישט ריכטיג און ס'טאר נישט זיין אזוי ס'וועט גארנישט העלפן אדרבה מצד שכל אמיתי ווארום דא רעדט זיך נישט וועגן א שוטה רשע וגסה רוח, מען רעדט דאך נישט דא וועגן אזא מענטשן, חס ושלום, דער רבי לייגט צו חס ושלום, מען רעדט דא וועגן א מענטש וואס איז גאנץ אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, איז דער שכל האמיתי זיינער איז אים מכריח אז אזוי דארף ער זיך פירן, די שכל קען אים עט עם נישט משנה זיין. איז דא אן ארט פאר אזא טענה? ס'איז דא א ארט פון אזא טענה פון א מענטשן וואס ער וויל מאכן את רעהו, דווקא רעהו, גייט אראפ אויכעט די שאלה פארוואס דער ענין פון רעהו, דווקא רעהו איז חיים בלעו, וואו זע איך אז ס'האט אן ארט אזא טענה? סוף כל סוף איז ער דאך א גדול אין תורה און אין קיום המצוות וכו', ווי געזאגט פריער, אין דער צייט ווען רעהו איז גאר ווייט פון דער מדרגה, און דער חשבון איז אמת און אויסגעהאלטן לויט'ן דרך און מאס פון תורה. בפרט אויב יענער דארף אנקומען צו אים אין לימוד התורה און הוראות אין קיום המצוות, איז דאך זיכער אז ער דארף זיין בטל צו אים. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבעצן, להעיר ממאמר חז"ל, אז ספרי, און רשי ברענגט עס אין פרשת עקב, און די גמרא זאגט עס אין כתובות, שטייט ולדבקה בו, ווי קען מען זיך, ווי קען מען זיך מדבק זיין אין דעם אייבערשטן? ווי ווערט דאס? הדבק בחכמים, וועסטו ווערן אויכעט בטל, וועסטו ווערן אויכעט דבוק אין דעם אייבערשטן. וואס מיינט דאס? מיינט עס זיין דבוק, זיין בטל צו דעם, צו דעם, צו דעם, צו חכמים. במילא איז על פי שכל און שכל אמיתי און ס'איז אויסגעהאלטן אויכעט לויט די מאס פון תורה אז מען דארף זיין מען דארף זיך מחבר זיין מיט א תלמיד חכם צו קענען ווערן בטל צום אייבערשטן און דעריבער אפילו נאך דער גאנצער וויבאלד נו שכל'דיגער די גאנצע הסברה און חשבון לויט די שכל אבער ס'איז אלץ שכל'דיג אז ער דארף זיך פירן אנדערש, וועט ער נאכאלץ נישט קענען אפטרעטן פון זיין הנחה, עס וועט זיין זייער שווער צו אוועקגיין פון די הנחה אז רעהו דארף זיין בטל ובלוע אין זיין מציאות. ער זעט דאך דעם חילוק פון אים ביזן חבר, ער קען זיך מסביר זיין הונדערט מאל, ס'וועט נישט ארבעטן, איך זע דאך פארט דעם חילוק צווישן מיר מיט אים, איך בין אינגאנצן א גדול אין תורה, א גדול אין מקיים זיין מצוות, און יענער איז דאך לגבי מיר גארנישט, ווי קען איך ווי קען איך זיין אז נישט אז עס זאל נישט זיין חיים בלעו? וואס איז די עצה? זאגט דער רבי די עצה פון צו פועל זיין ביי זיך, שלילת הנ"ל, צו אראפנעמען דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, מען זאל זיין כדבעי מיט האמת, איז צו מקיים זיין די הוראה פון דער משנה, מען דארף זיין הוי מתפלל בשלומה של מלכות, אז מען זאל דאווענען אז די מלכות זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, וואס דורך דעם, וואס ווערט יעמאלט? וואס ווערט אז איך בין מתפלל בשלומה של מלכות? דער רבי איז מסביר זיין פשוט געשמאק. דאס איז עכט איינע פון די געוואלדיגע חידושים וואס דער רבי איז מחדש דא אין די משנה. הוי מתפלל בשלומה של מלכות, וואס דורך דעם עט זיין א נייער לימוד וואס מיינט מוראה של מלכות. מלכות וואלט געמיינט, מיינט וועגן מלכות שמים. ער זאל מעורר זיין, אז ס'זאל זיין מלכות למטה ווי ס'דארף צו זיין, ממילא עט ער צוקומען צו א צו א תוצאה אז ער'ט האבן מורא פון דעם אייבערשטן אז ער'ט צוקומען צו א דרגה פון האבן באמת מורא פון דעם אייבערשטן עט ער נישט זיין ביי אים דער ענין פון חיים בלעו ווי דער רבי גייט מסביר זיין מיט אלע פרטים און געשמאק וואס דורך דעם וועט ביי אים דערוועקט ווערן דורך דעם וואס ער'ט זיין מתפלל בשלומה של מלכות עט ביי אים ווערן דערוועקט די מורא פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך דאס וואס דאס וואס ער טובט אין מתפלל בשלומה של מלכות עט ממילא ווערן אויפגעוועקט ביי אים ווערן דער הרגש היראה פאר דעם אייבערשטן וואס עט יעמאלט ווערן און דער הרגש היראה האט בכוח צו פועל זיין ביי אים אז ער זאל זיך נישט האלטן גרויס לגבי א צווייטן אידן דאס עט קענען פועלן ביי אים אז ער זאל נישט זיין אין די דרגה פון ערכה פון א צווייטן אידן ווי ארבעט דאס דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק די הסברה אין דעם חזל זאגן, די גמרא זאגט אין ברכות, ברענגט זיך אראפ אין זוהר, מלכוסא דארעא כעין מלכוסא דרקיע, אז די מלכות דא למטה, אז ס'דא א מלוכה, איז דאס די זעלבע ווי מלכוסא דרקיע, ווי מלכות פונעם אויבערשטן. די הסברה דערפון איז, וואס די הסברה אין דעם מלכוסא דארעא כעין מלכוסא דרקיע, כידוע, ווי דער ווי דער זוהר איז דאס מסביר כידוע אז מלכוסא דארעא וואס מיינט כעין מלכוסא דרקיע אז מלכוסא דארעא קומט אראפ דורך השתלשלות פון מלכוסא דרקיע ס'דא מלכוסא דרקיע פון דעם אייבערשטן וואס ער איז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דורך אים דורך צמצומים און צמצומים קומט אראפ ביז ס'ווערט א מלך דא למטה דער מלך דא למטה האט זיין שורש וואו איז זיין שורש ס'איז נישט סתם אז ער געווארן ער געווארן עפעס א מלך ער האט זיין שורש אין זיין שר למעלה, יעדער מלך האט זיין שר למעלה, און דער שורש פון דעם שר איז אין א העכערע דרגה, דער שר איז נישט די העכסטע דרגה וואס פון דעם ווערט א מלך, עס קומט נאך פון העכער, און אזוי העכער און העכער, ווי ס'שטייט א פסוק אין קהלת, גבוה מעל גבוה שומר. ס'גייט העכער און העכער און העכער ביז ס'קומט אן צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ביז צום מלכות פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וואו נעמט זיך א מלך דא למטה? דווקא פונעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דערפון איז פארשטאנדיג אז בשעת עס איז דא שלומה של מלכות בפשטות, ס'דא שלומה של מלכות, די מלכות פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, ס'געזונט, און ס'ארבעט ווי ס'דארף צו זיין, און ס'פירט די, ס'פירט דעם, דעם מדינה פירט דאס ווי ס'דארף צו זיין, איז ממילא אז בשעת ס'דא דער שלומה של מלכות בפשטות, וואס מיינט דאס? אז מלכותא דארעא הערשט מיט א שלימות וכו', ס'פירט אן מיט א שלימות, איז דער אמת'ער טעם וסיבה צו דעם, וואס דער אמת'ער טעם וואס איז דא א שלימות אין מלכות, פארוואס דארף איך דאווענען עס זאל זיין? ווייל די מלכותא דארעא זאגט זיך ארויס דער שורש מלכותא דרקיע. וואס ווייזט דאס? אז ס'איז דא א גוטע מלכות ווי ס'דארף צו זיין, ווייזט דאס מיר אויף מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ס'ווייזט אונז מיט א גרעסערן תוקף אויף די שטארקייט און אויף די מלכות פון דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. און דערפאר ווען א איד וואס האלט שוין ביי מילי דחסידותא ממילא זעט ער יעדער עניין ווי ער איז לאמיתתו ער לערנט דאך תורה און איז מקיים מצוות קומט דער עניין פון מילי דחסידותא וואס ער יעמאלט ברענגט עס אים צו צו זען יעדן זאך ווי ס'איז באמת לאמיתו איז דיין תפילה אין דעם ענין פון שלומה של מלכות, פילט ער אין דעם בשעת ער איז מתפלל ווי רב חנינא סגן הכהנים זאגט אים אז מ'דארף מתפלל זיין לשלומה של מלכות, וואס ברענגט עס אים? ער פילט אין דעם דאווענען פאר שלומה של מלכות ביז ער זעט עס מיט א ראי' מוחשית, ער זעט עס ממש ער קען עס פילן, וואס זעט ער? מלכותו של הקדוש ברוך הוא, דאס וואס קען אויפטון דער ענין פון מתפלל בשלומה של מלכות. און במילא ווערט ביי אים נתעורר דורך מלכותא דארעא דער הרגש המורא פאר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איר הערט דאס ברענגט אים צו דעם ענין פון האבן מורא דורך דעם וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות ברענגט עס אים צו האבן ברענגט עס אים צו האבן מורא פאר דעם אייבערשטן, מילא איז דאס אן אנדער אן אנדער גדר פון דעם ענין פון מתפלל בשלומה של מלכות דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק להעיר מהמסופר באדמו"ר הזקן עס ווערט דערציילט וועגן דעם אלטן רעבן ווען ער געווען איינגעזעצט אין תפיסה פאר ער איז ארויסגעגאנגען י"ט כסלו וואס איז געווארן דער ענין פון יום טוב פון י"ט כסלו איז אמאל געקומען דער קיסר דער צאר איז געקומען, האט זיך אנגעטון רעגולער קליידער, און ער איז געקומען בגדים, בגדים אזרחיים, און ער איז אריינגעקומען אן קיינעם אליין, אריינגעקומען צום אלטן רעבן אין זיין צימער וואו ער געזעצן איינגעזעצט. חלק לו כבוד מלכות, דער אלטער רעבע האט אים אפגעגעבן גלייך א כבוד פון מלכות, באמרו, און האט אים געזאגט, בוודאי הינך קיסר כו', דו ביסט דער קיסר.

דער רבי איז מסיים, ובהיכנסך לכאן, ווען דו ביסט דא אריינגעקומען, הרגשתי בנפשי יראה ופחד וכו'. מורא'דיג. איז זעהן מיר דער עניין וואס דער מלך דא למטה קען מעורר זיין א אידן אז ער זאל האבן דעם ענין פון פחד פון למעלה. און די עצם יראה פאר דעם אויבערשטן, וואס האט עס אויפצוטון עס צו דעם ענין וואס מיר לערנען דא, אז ס'זאל נישט זיין דער איש את רעהו חיים בלעו, איז דער רבי מסביר, און די עצם יראה פאר דעם אויבערשטן פועל'ט אז ביי אים ווערט נכנע אויך די התנשאות, און די התנשאות וואס ער האט, איש את רעהו חיים בלעו, ער איז טאקע א גאון, ער איז טאקע א גדול בתורה און א גדול במצוות און יענער איז גארנישט, עט עס אים ברענגען אז ער זאל מבטל זיין זיך און נישט וועלן איינשלינגען יענעם אז ער זאל ווערן בטל לגבי אים. אז ביי אים ווערט נכנע אויך די התנשאות, זיין גרויסהאלטן זיך לגבי א צווייטן אידן, פארוואס? ווייל מלכותו יתברך, אויב ער האט, ס'ברענגט אים צו האבן א פחד פונעם אייבערשטן, איז דאך השוה ומשוה קטן וגדול, מען זאגט אין דעם פיוט פון וכל מאמינים, ראש השנה יום כיפור, זאגט מען השוה ומשוה קטן וגדול, איז אויב ער האט יראה פאר דעם אייבערשטן, עט זיין ביי אים ער מיט דעם אנדערן זענען גלייך. דער גדול שבגדולים איז לגמרי נישט תופס מקום פונקט ווי דער קטן שבקטנים ביי דעם אויבערשטן, מילא עט ווערן פארשטאנדיג וואס דער ענין וואס התפלל בשלומה של מלכות עט אים ברענגען צו מעורר זיין אז עט אים מעורר זיין די מלכות פון וואנעט זי קומט אז ס'קומט פון למעלה עט אים מעורר זיין דעם ענין פון דעם יראה דעם יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא די יראה פון דעם אויבערשטן עט אים ברענגען צו פארשטיין אז ביי אים איז השוה ומשוה קטן וגדול ווער ביסט דו לגבי דעם אויבערשטן איז פונקט ווי יענעם ביי דעם אויבערשטן זענען אלע גלייך מילא עט עס אים ברענגען אז עס זאל נישט זיין דער ענין פון חיים בלעו אין אות ה' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז דער לשון פון חנינא רב חנינא בן רב חנינא בן רב חנינא אז רב חנינא סגן הכהנים זאגט דעם לשון פון הוי מתפלל בשלומה של מלכות מסביר זיין, ווי געזאגט פריער האט ער דאס שוין אנגערירט די נקודה, אז שכל קען עס נישט העלפן, שכל על פי שכל אמיתי, אפילו על פי שכל על פי תורה, זעט ער אז ער איז אנדערש ווי אים, מילי דחסידותא איז התפלל בשלומה של מלכות, וואס ווערט פון דעם? עט פון התפלל בשלומה של מלכות, עט ווערן דער ענין וואס עט מעורר זיין די מלכות פונעם אייבערשטן, ממילא עט ער ווערן בטל. פארוואס האט ער גענוצט דעם ענין פון מתפלל? אין אות ה' איז זייער געשמאק וואס דער לשון איז מתפלל. דער יצר הרע איז אבער אן אומן, אין זיין ארבעט צו אראפפירן די מענטשן פון דרך הישר. ער איז א אומן. די גמרא זאגט אין שבת, כך אומנותו של יצר הרע. ער קומט נישט חס ושלום זאגן א אידן גלייך טו די ערגסטע עבירה. ער גייט מדרגה לדרגה. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, ביז ער פירט אים אראפ פון וועג. ער איז א אומן. דעריבער איז נישט גענוג וואס ער אליין מיט זיינע אייגענע כוחות וועט זיך מתבונן זיין אין ענין פון שלומה של מלכות לכאורה זאל זיך מתבונן זיין שלומה של מלכות וואס עט אים ברענגען צו א יראה פון דעם אייבערשטן וואס דארף ער זיך מתבונן זיין אז מלכותא דארעא איז כעין מלכותא דרקיעא כנ"ל ממילא עט ער אנהייבן מורא האבן פארן אייבערשטן עט ער ווערן עט ער נישט מבטל זיין יענעם און ס'וועט נישט זיין חיים בלעו זאגט דער רבי ס'וועט נישט ארבעטן ווארום ס'איז עלול טאקע ארבעטן אביסל איבער דאס טאן, אבער ס'איז עלול אז נאך א געוויסן זמן זאל די התבוננות אויפהערן צו ווירקן כדבעי, צוליב תחבולות היצר, די יצר וועט קומען אים זאגן, ביסט בטל צו אים, האסט טאקע אריינגעטראכט אז דער אייבישטער איז גרויס און ס'איז יראה פון מלך מלכי המלכים, אבער גיב א קוק א חילוק פון דיר ביז אים, זע דעם חילוק. וואס זאגט דא ר' חנינא סגן הכהנים? אז עס וועט נישט העלפן, דער שכל וועט נישט העלפן, און עס וועט קומען א צייט ביז די מורא וועט ווערן אפגעשוואכט און אינגאנצן נתבטל ווערן, די יצר הרע האט זיך זיינע וועגן, ער איז א אומן. דערפאר איז ער מדגיש, רבי חנינא סגן הכהנים זאגט נישט אז מען זאל מען זאל טראכטן וועגן שלומה של מלכות, געווען גענוג טראכטן וועגן שלומה של מלכות, עס וועט אים מעורר זיין מלכות פון פון די מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זאגט ער ניין, דערפאר איז מודגש אין דער הוראה, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, נישט פארלאזן זיך נאר אויף דער התבוננות מיט זיינע אייגענע כוחות, נאר ער מוז אנקומען צו מתפלל זיין, צו תפילה טון און אויסבעטן אז דער אויבערשטער זאל אים העלפן בטובו ובחסדו, חסד חינם. דאס איז וואס מען דארף טון דא. סאו ווען רב חנינא סגן הכהנים זאגט די משנה, זאגט ער נישט זאלסט זיך מתבונן זיין און דורך דעם וועסטו אנקומען צו דעם. עס קען זיין ס'וועט אנקומען אביסל צו דעם. לכתחילה וועט עס נישט ארבעטן, ווייל שכל הפשוט און שכל האמיתי און שכל תורה זאגט, ס'איז א חילוק פון מיר ביז אים. דער רבי זאגט עס נישט, אבער עס קען גאר זיין אמאל טראכט ער, וואס האב איך מיט אים א שייכות? ס'איז גארנישט, זיין מציאות איז גארנישט לגבי מיר. און אפילו אז ס'וועט שוין ארבעטן, איז דער אום, איז דער יצר הרע איז דאך א אומן, וועט ער אים שוין צוברענגען במשך הזמן, ס'זאל ווערן אפגעשוואכט אין גאנ, ביז אז ס'אינגאנצן נתבטל ווערן. וואס דארף מען דא טון? הווי מתפלל. געוואלדיג וואס דער רבי איז דא מחדש ווי די משנה ווערט ליכטיג און און געשמאק און פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך. וואס דארף ער טון? אז ער בעט דעם אויבערשטן אז ער זאל אים העלפן. וואזוי? בטובו ובחסדו חסד חינם. כמאמר רז"ל, די גמרא זאגט אין סוכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, אן דעם אייבערשטן קען ער נישט ביישטיין דעם יצר הרע, ממילא מוז מען אנקומען צו דעם אייבערשטן, אז ס'דארף זיין דער ענין פון מתפלל, זייט מתפלל צו דעם אויבערשטן אז ס'זאל זיין שלומה של מלכות, און דער אייבערשטער זאל דיר געבן די הבנה אין שלומה של מלכות מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, וועסטו צוקומען צו דעם מצב אז ס'וועט נישט זיין דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, און ער בעט דעם אייבערשטן ער זאל אים העלפן בטובו ובחסדו חסד חינם בכל הנ"ל, מיט דעם גאנצן ענין פון ענין פון ס'זאל נישט זיין חיים בלעו, ביז אז דורך דער ביז אז דורך דער מלכותא דארעא זאל ער מכיר זיין און דערפילן דעם אויבערשטנ'ס מלכות, און ממילא העט עס נישט זיין דער ענין פון האבן דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו. דער רבי זאגט אין הערה דרייסיק א געשמאקע געשמאקע הערה. על פי הנ"ל, לויט וואס מ'האט ערשט געלערנט, תובן השייכות לבעל המאמר, רב חנינא סגן הכהנים, ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס דעם מאמר זאגט דווקא רב חנינא סגן הכהנים. שיש אומרים שהיה מעשרה הרוגי מלכות, ער איז געווען איינער פון די צען הרוגי מלכות, שהמלכות הרג אותם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, זיי האבן עס נישט געקענט טון אן דעם אייבערשטן. און ווי ס'שטייט אין מדרש אלה אזכרה, און אין די מעשה פון עשרה הרוגי מלכות שטייט די ווערטער פון רבי יודא בן בבא ועוד, רבי יודא בן בבא וואס איז געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות האט געזאגט, אנו חייבים מיתה למלך גדול ונורא, והוא מוסר אותנו ביד מלך וכו', איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רבי חנינא סגן הכהנים וואס ער איז געווען דער פון עשרה הרוגי מלכות ווייסט ער אז די מלכות וואס איז דא קומט פון מלכות פונעם אייבערשטן, ס'איז בשליחות פונעם אייבערשטן האבן זיי עס געטון. דער רבי האט דאך געזאגט אין די הערה אז ס'איז נאר יש אומרים, נישט אלע האלטן אז ער איז געווען פון עשרה הרוגי מלכות, זאגט דער רבי אין דעם אין דעם שולי הגיליון, ס'איז דא א שטערנדל אין די הערה אין שולי הגיליון, אין ספר הדורות, דיבור המתחיל פון רבי עקיבא נהרג, אזוי אויך אין טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תק"פ סעיף ב', פון ברענגט זיך דארטן, שטייט בכ"ה בו, כ"ה בסיוון, נהרג ר' שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ור' חנינא סגן הכהנים. איי שטייט דאך קלאר אז ס'איז אזוי, זאגט דער רבי, אבער פארוואס איז עס נאר יש אומרים, אבל במדרשים, אין איכה רבה, און אין מדרש תהלים און אין נאך, און די מדרש וואס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, מדרש אלה אזכרה, און אויכעט אין מחזור, אין יום הכיפורים, ווען מען זאגט דעם פיוט אין די עבודה, זאגט מען דעם פיוט פון אלה אזכרה, און אויכעט אין די קינות פון ארזי הלבנון, איז ער נישט גערעכנט פון די צען, לא נמנה מעשרה. זייער געשמאק. אות ו'. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה, אלע שאלות אראפגעגאנגען, געשמאק, וואס מיינט דאס דער ענין פון מילי דחסידותא, אז ס'איז א ענין וואס מען דארף צוקומען, מען דארף מתפלל זיין בשלומה של מלכות, צו דערעכענען די מלכותא דרקיעא, דאס וועט אים צוברענגען אז השוה ומשוה קטן כגדול, אז ער זאל קוקן אויף יענעם פונקט ווי ער איז, ס'נישטא ביי אים קיין ענין פון מבטל זיין יענעם, יענער נישט איינגעשלונגען אין אים. געשמאק. געבליבן איין שאלה נאך, וואס איז די שייכות פון דעם ערשטן חלק אין משנה, ביז די משנה פון ר' חנינא בן תרדיון, וואס ער רעדט וועגן שניים שיושבין, לכאורה האט דאך עס געפאסט אריין בעסער אין די קומענדיגע משנה, שלושה שאכלו, און אז צו ס'דא דברי תורה צו נישט, די מעלה פון דברי תורה, און דער חסרון פון נישט דברי תורה, שטימט דאך עס מיט דעם מאמר פון דעם צווייטן חלק וואס ס'שטייט אין די אין די משנה. יא, פון רב חנינא בן תרדיון. האט עס געדארפט שטיין אין דעם המשך וואס שטייט דארט פון וועמען פון רב שמעון אוימער. ס'וואלט אריינגעפאסט אסאך מער דארט. אן אויס ווארפט דאס דער רבי אונטער. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה וכולו. געוואלדיג, ווי געשמאק דאס איז דער ענטפער, פשוט כפתור ופרח וואס דער רבי שטעלט צו וואס איז די שייכות לכאורה, איך זע די צווייטע משנה רעדט דארט פון רב שמעון, וואס ער זאגט דארטן שלושה שאכלו, און דא רעדט וועגן שניים שיושבים, האט עס אריינגעפאסט דארטן בעסער, פארוואס האט ער עס אריינגעשטעלט אין די משנה? געוואלדיג, וועט מען פארשטיין וואס די שייכות איז פון דעם. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה וכו', דער ריכטיגער באווייז אז דער אדם וואס האלט ביי מילי דחסידותא, נאכדעם ווי ער האט געלערנט תורה כדבעי און איז זהיר אין מצוות, האט באמת מבטל געווען זיין געפיל פון התנשאות און גאוה לגבי דעם זולת, ווי ווייס איך אז ער'ט מקיים זיין וואס רב חנינא רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז התפלל בשלומו של מלכות וועט עס אים ברענגען צו דעם ענין פון ביטול ווי ווייס איך עס מיט דעם וואס מען ברענגט גלייך דעם רב חנינא בן תרדיון שניים שיושבים ועוסקים בתורה געוואלדיג ווי דער רבי וועט דאס ארויס ארויס ארויס זאגן פון אז ווי ווייס איך אז ס'האט אים געברענגט אז אז ער'ט מבטל דעם געפיל פון התנשאות און גאוה לגבי דעם זולת איז אין דעם וואס אויך זיין לערנען תורה איז אין אן אופן ווי לערנט ער תורה שניים שיושבים וכולו ס'איז שניים שיושבים ס'איז נישט ער איז גרעסער ווי יענער ווי דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק דער רבי פרעגט גאר א שאלה אין הערה 31 און מה שמתחיל שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים לכאורה וויל ער דאך ארויסברענגען אז נאך דעם ענין וואס רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז זאלסט מתפלל זיין בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל דיר העלפן זאלסט צוקומען צו א דרגה אז זאלסט לערנען פון שלומה של מלכות מלכות דרקיע און ס'זאל זיין א שווה ומשווה קטן וגדול וועט בא דיר יענער זיין די זעלבע זאך האט ער געדארפט אנהייבן די משנה שניים שניים שיושבים ועוסקים בתורה שניים שיושבים ואין ביניהם רב חנינא בן תרדיון הייבט אן מיט די פארקערטע זאך אז א מושב לצים האט געדארפט אנהייבן מיט שניים שיושבים ועוסקים בתורה אז ער איז צוגעקומען צו די דרגה אז ער האלט ביי שניים שיושבים ועוסקים בתורה א געוואלדיגע שווערע שאלה זאגט דער רבי כי זה בא בהמשך ישר להשלילה איש את רעהו חיים בלעו וויבאלד דערמיט געענדיגט רב חנינא סגן הכהנים ענדיגט מיט די ווערטער אז ער איז צוגעקומען צו די דרגה פון איש את רעהו חיים בלעו וואס פאסט גלייך נאך דעם? גלייך נאך דעם פאסט דער ענין פון מושב לייצים. וואס מיינט דאס? דער רבי איז מסביר זייער געשמאק. דער פירוש איז, שאפילו עוסקים בתורה, זיי לערנען אין תורה, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, און ער זאגט נישט איז איז איז שכינה שכינה ביניהם, נאר ער זאגט דעם ענין פון שניים שיושבים, הם עוסקים כל אחד, שאפילו עוסקים בתורה, הם עוסקים כל אחד לבדו, ואינם מתחברים ללימוד בחברה וקוראם לצים כפי שבגאוותו וגאונו מתלוצץ כל אחד בקרבו בידיעת חברו דער רבי ברענגט אראפ פון מדרש שמואל בתחילתו דערפאר איז ער ממשיך אין די משנה דארטן רבי חנינא בן תרדיון אומר שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה זיי לערנען נישט צוזאמען במילא יעמאלט דאס ענין פון ענין פון לצים זייער געשמאק דער ביאור, וואס איז דער ביאור אין דעם וואס מען ברענגט אראפ דעם משנה, דעם מאמר פון רבי חנינא בן תרדיון און גלייך נאך רבי חנינא סגן הכהנים, דער רבי מסביר והביאור, דער רבי לייגט צו אין הארה 32 נאך א געשמאקע נקודה, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט לויט די הארה פון 30, וזוהי השייכות לרבי חנינא בן תרדיון, שהיה בעשרה הרוגי מלכות, דערפאר זאגט דאס רב חנינא בן תרדיון זאגט דעם מאמר פון שניים שיושבים ווען מיט דעם דברי תורה פארוואס רב חנינא בן תרדיון שהיה בעשרה הרוגי מלכות לכל הדעות נישט אזוי ווי רב חנינא סגן הכהנים והיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים ונשרף וספר תורה עמו ווי האט ער געלערנט? ער האט געלערנט אויף א אופן מקהיל קהילות ברבים ער געווען צוזאמען מיט זיי גלייך מיט זיי

און מ'רעדט דאך וועגן אים אין פרקי אבות, איז מ'רעדט שוין אז ער האט שוין געלערנט און ער היט מצוות און ער וויל אנקומען צו צו זיין מאן ד מאן דבעי למהוי חסידא, במילא איז אלץ איז ביי אים א טפל'דיגע זאך, ביי אים איז תורה דער עיקר, ווי דער פסוק זאגט, דער פסוק אין ירמיה, אל יתהלל חכם בחכמתו, הגיבור בגבורתו, און עשיר בעשרו. ירמי' הנביא זאגט אז א מענטש זאל זיך נישט גרויס האלטן אז ער איז א חכם, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם וואס ער איז א גיבור, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם וואס ער איז א עשיר, פארוואס? זאגט דער רבי אין סוגריים, וואס חכמה, גבורה און עשירות זענען זאכן וואס ענדערן זיך אין גאנג פון זמן. במשך הזמן ווייס איך וואס, נישט אלעמאל איז מען דער חכם, נישט אלעמאל איז מען דער גיבור, נישט אלעמאל איז מען דער עשיר. וואס ענדיגט ירמי' הנביא דארטן? אם בזאת יתהלל, השכל וידוע אותי, לערנען תורה און וויסן דעם אייבערשטן. פארוואס איז דאס? תורה איז א זאך וואס איז שטענדיג, נישט ווי די אלע אנדערע דריי זאכן, ס'איז נצחית, ווי ס'שטייט דער לשון כי הם חיינו ואורך ימינו, אלעמאל, ועל דרך ועל דרך רז"ל, ווי די גמרא זאגט אין משנה און אין ברייתא אין סוף קידושין, מניח אני את כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה, פארוואס? ווייל די תורה וועט זיין גוט פאר אים סיי בנערותו און סיי בזקנותו, און דערפאר לערנט ער תורה, זעה איך אז תורה איז נצחית, די אלע אנדערע זאכן איז נישט. וויבאלד אז תורה איז דער אמת'ער מהות פונעם עוסק בתורה, וואס איז זיין מציאות? פון דעם וואס לערנט תורה זיין מציאות איז תורה, איז מובן אז דער ביטול פון זיין מהות און מציאות ווערט געמאסטן לויט'ן הרגש הביטול וואס ער האט ביים לערנען תורה. ווי קען איך מעסטן? דער ביטול זיינער ווערט געמאסטן לויט ווי דעם הרגש הביטול ווי ער לערנט תורה ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין און דא איז דער דיוק שניי און דאס איז דער דיוק שניים שיושבים כו' כל זמן אז דער לומד איז מרגיש אז ער איז איינער וואס יושב ועוסק בתורה ער איז דער חכם ועוסק ומחדש חידושים אין תורה איז זיין לערנען נישט באופן פון שניים שיושבים ס'איז נישט קיין שניים שיושבים נישט ווי צוויי וואס לערנען זיצן נישט באגלייך ער לערנט נישט מיט יענעם גלייך ווי יענ ווי ער און יענער זענען די זעלבע אין א גלייכער ישיבה ס'איז נישט וויבאלד ער האלט זיך ער האלט נאך ביי דעם דרגה ער האלט זיך פאר א ראש ישיבה ער האלט זיך א ראש ישיבה און דעם צווייטן וואס האלט ער דעם צווייטן ווי איינער וואס זיצט ווי א תלמיד און ווער ווייסט אין וועלכע שורה די גמרא דערציילט אין בבא קמא אז אין די צייט וואס מ'האט געלערנט יעמאל איז געווען שורות און ער קוקט אויף יענעם ווי ער איז א תלמיד וואס זיצט אין א אונטערשטע שורה פון אים און ווער ווייסט אפשר טראכט ער גאר אז ער זיצט גאר אין די לעצטע שורה ווי קען ער זיין גלייך מיט אים ממילא איז ער נאך נישט בטל ווי ס'דארף צו זיין. דווקא ווען ער איז בטל מיט א אמת, זיין מציאות ווערט א ענין פון נאר תורה, דעמאלט איז זיין לימוד מיט'ן רעהו און וכו' אינעם אופן פון שניים שיושבים כאחד, שניים שיושבים כאחד. ווערט דאס שניים שיושבים כאחד, נישט פילנדיג די מעלה פון איין לומד לגבי דעם צווייטן. ער פילט אז ער איז גלייך ווי יענעם, און ס'איז חס ושלום נישט אט דער ענין פון חיים בלעו. וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט ענדיגט צו ר' חנינא בן תרדיון און דעמאלט ווערט שכינה שרויה. וואס מיינט שכינה שרויה? ס'האט צו טון אויך צו דעם ענין, וואס ווי געזאגט פריערט, אז דורך דעם וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות, וועט אים דער אייבערשטער העלפן, אז ער'ט קומען צו א דרגה, ער'ט אנהייבן מורא האבן פון מלכותא דרקיעא, ער'ט אנהייבן מורא האבן פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט וועט ווערן איז שכינה שרויה. וואס איז שכינה? שכינה איז דער גילוי פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא. דורך דעם דאווענען, וועט ווערן ביי אים נתגלה, וועט ווערן ביי אים דער ענין פון שניים שיושבים כאחד, ס'וועט ווערן ביי אים יעמאלט דער גילוי, שכינה וועט ווערן ביי אים בגילוי ממש בגילוי, ס'וועט נאך ווערן א העכערע דרגה אין זיין גילוי ביי אים דער ענין פון שכינה. כידוע, דער אלטער רבי אין תניא זאגט אין פרק ו', בשעת א איד, בשעת א איד פועלט ביי זיך דעם ביטול דורך הווי מתפלל בשלומה של מלכות כנ"ל, אז ער איז בבחינת שניים שיושבים, דעמאלט איז שכינה שרויה. וואס מיינט דאס? עס ווערט נתגלה די בחינה פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא מלכותא דרקיעא, ווי דאס איז מצד עצמו. לכתחילה דארפסטו אנקומען דורך התפלל בשלומה של מלכות. וואס ווערט אז דו קומסט צו די דרגה פון אז ס'וועט נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו, און דאס מקיים זיין שניים שיושבים כאחד, וואס דעמאלט וועט נתגלה מלכות פון הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, נישט נאר דורך התלבשות אין מלכותא דארעא, ס'וועט האבן דעם אייבערשטן אליין גלייך, וואס דורך דעם ווערט די שלימות היראה און ביטול צו אלוקות, ווי דאס איז מצד הקדוש ברוך הוא, נישט מצד דעם וואס דארפסט אנקומען צו מתפלל בשלומו של מלכות. אות ז', דערברענגען אז דער ביטול ווערט א ביטול צו אלוקות, עס ווערט נישט נאר א לימוד ביחד, עס ברענגט דיר צו א מצב וואס דו ווערסט בטל צו אלוקות, און מען גייט לערנען אין אות ז', על פי כל הנ"ל וועט מען דאך פארשטיין דעם לשון און דעם סדר אין פסוק, דער פסוק אין מלאכי, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, יעמאלט האבן זיך צוזאם גערעדט די יראי השם, די וואס האבן מורא פונעם אייבערשטן איינער מיטן צווייטן, איינער מיט זיין חבר, שטייט דארטן ויקשיב השם וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו, דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט און געזען אז זיי האבן זיך צוזאמגערעדט צווישן זיך ווי ס'דארף צו זיין, איז דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט און האט האט זיך צוגעהערט און האט עס געהערט און האט עס פארשריבן א ספר זכרון לפניו, פאר וועמען? דאס אלץ ליראי השם ולחושבי שמו. ולכאורה, דער רבי פרעגט א שאלה אויפן פסוק, וויבאלד מען רעדט דאך וועגן שניים שיושבים, ויש ביניהם דברי תורה, יא וועגן וואס רעדט מען דא? וועגן שניים שיושבים און יש ביניהם דברי תורה, יעמאלט איז דער ענין פון נדברו יראי השם, זיי רעדן זיך צוזאמען אין תורה, יעמאלט ויקשיב השם, פרעגט ער דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס רופט מען זיי אן יראי השם? וואס האט געדארפט שטיין אז נדברו לומדי לומדי לומדי תורה, לומדי השם, וואס איז דער ענין פון יראי השם? ווי קומט אריין דא דער יראי השם? און דאס און וואס איז דא נוגע זיי אנצורופן מיט דעם תואר אז נדברו איש אל רעהו? מ'איז מדגיש יראי השם ממילא וועט ווערן פארשטאנדיק לויט לויט אלס וואס מיר געלערנט ביז יעצט וועט דאך ווערן פארשטאנדיק נאך א געוואלדיגע נקודה דאס וואס יש ביניהם דברי תורה שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה פועלט אז שכינה שרויה ביניהם איז דערפאר ווייל דער נדברו איז אין אן אופן פון יראי השם שטימט זייער גוט ווען קען זיין דער אופן פון פון שניים שיושבים כאחד און שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, ווען קען עס זיין, ווען זיי זענען יראי השם. דורך מלכותא דרקיעא, ד, ד, ד, דארעא, קומען זיי צו צו מלכותא דרקיעא, זיי קומען צו צו ירא השם, יעמאלט קען ווערן דער ענין פון אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, אין א אופן פון צוזאמען די זעלבע זאך. געוואלדיג, וואס דער פסוק מיינט דא מיט דעם אז נדברו יראי השם, דאס ברענגט עס. ביי זיי איז דורך דעם מתפלל בשלומה של מלכות, וכיוצא בזה, וואס ווערט ביי זיי? ביי זיי ווערט דער ענין פון די יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אין אן אופן גלוי ניכר ונרגש, א געוואלדיגע סגולה און א עצה וואס דאס גיבט מען דורך מתפלל בשלומה של מלכות, עס וועט ער צוקומען צו די העכסטע דרגה אין א אופן גלוי וניכר ונרגש צו האבן דעם ענין פון יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אזוי אז זייער נדברו אין תורה איז מצד דעם וואס זיי זענען אין דער דרגה פון יראי השם איש אל רעהו. דורך דעם ווערט דער ענין פון נדברו דער היפך פון איש את רעהו חיים בלעו פארשטייט זיך דער לשון נדברו יראי השם איש אל רעהו דאס וואס שטייט דא רעהו מיט א"ס, דערפאר קומען זיי צו, צו דורך זייער לימוד התורה דו ווייסט וואסער דרגה זיי קומען אן זאגט זאגט מלאכי זיי קומען צו דער מדרגה פון חושבי שמו יראי השם חושבי שמו מיינט זיי האלטן טייער און ערליך דעם נאמען פון דעם אייבערשטן זיי האבן אין זיך אזא יראת השם, א יראה פון מלך מלכי המלכים, אז זיי האלטן גאר טייער און ערליך דעם נאמען פון דעם אייבערשטן. ביז אז דערפאר קומען זיי צו דורך זייער לימוד התורה צו דער מדרגה פון חושבי שמו, כולל אויך אז ביי זיי דערהערט זיך נאך א טיפערע נקודה, ביי זיי דערהערט זיך אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא ווי דער רמבן ברענגט אין די הקדמה אין פירוש אויף תורה ברענגט ער אז וואס און דער זוהר ברענגט עס אראפ אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא זיי קומען צו א דרגה אז זע גאנץ תורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא דאס איז געווען אין שבת פרשת שלח תשל"ה מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י"ז די קעפל פון די שיחה איז פרק שלישי, מיר לערנען די שיחה אויף פרק שלישי אין פרקי אבות, אין חלק י"ז איז דאס עמוד דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק, דער אלטער רבי שרייבט אין סידור, ער האט אראפגעברענגט פרקי אבות אין סידור, און דער אלטער רבי שרייבט, נוהגין לומר פרקי אבות פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת במנחה, ואומרים לפניו משנת כל ישראל, כל ישראל יש להם חלק, ואחריו משנת רבי חנניא בן עקשיא, ויש נוהגין כך כל שבתות הקיץ. סו, דער אלטער רבי שרייבט אז נוהגין, אז מען זאגט פרקי אבות, יעדן שבת, בדרך כלל איז דא צווישן פסח און שבועות, איז דא דער ענין פון זעקס וואכן, דאס יעדן וואך לערנט מען איין פרק אין פרקי אבות, און דער אלטער רבי שרייבט צו יש נוהגין אז מען טוט עס א גאנצן זומער, און אזוי איז טאקע מנהג חבד אז מען לערנט פרקי אבות א גאנצן א גאנצן זומער, און מיר זעען טאקע די שיחה וואס מיר גייען לערנען איז טאקע געזאגט געווארן נישט צווישן פסח און שבועות, ס'איז געזאגט געווארן שבת פרשת שלח, וואס דאס איז שוין שפעטער אין זומער. איז דער פרק שלישי דער רבי דער רבי וועט אלעמאל נעמען א משנה אין איינע פון די פרקים וואס ער גייט מסביר זיין און מסביר זיין די משנה די שיחה איז פשוט געוואלדיג געשמאק דער רבי וועט פרעגן שווערע שאלות אויף די משנה און דער רבי וועט מחדש זיין וואס דא טוט זיך און לויט דעם וועט ווערן א נייע ליכט אין די משנה א נייער פארשטאנד אין די משנה און אויך דער לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם איז א געוואלדיגער לימוד ווי אזוי א איד דארף זיך פירן

זאל זיין געזונט זאל זיין זאלן פירן ווי ס'דארף צו זיין ווייל אויב ס'וואלט נישט דא דער אויב ס'איז נישט וועט דאך נישט זיין דער מורא פון מלכות ס'איז נישט דא די מורא פון מלכות וועט ווערן איש את רעהו חיים בלעו נאר איין ווארט וואס ברענגט זיך נישט אין שיחה אבער אז מ'לערנט צו פארשטיין אמאל אביסל בעסער וואס איז דער נאמען רב חנינא סגן הכהנים ער געווען א סגן פון דעם פון דעם כהן גדול ער געווען אין די צייט פון בית המקדש פון דעם צווייטן בית המקדש און ער געווען ביים חורבן ער איז פון דעם ערשטן דור פון די תנאים און ער פלעגט דערציילן וואס איז געווען אין בית המקדש פארוואס ווערט ער אנגערופן סגן הכהנים נישט סגן הכהן ווייל אין יענע צייט איז ליידער וואס ס'איז באוואוסט איז דער חילוק פון דעם מספר פון די כהנים וואס געווען אין בית ראשון און אין בית שני איז א חילוק פון טאג ביז נאכט א געוואלדיגע חילוק ווייל עס איז געווען מ'פלעגט מ'פלעגט פשוט פשוט משחד זיין די מלוכה און מ'פלעגט קויפן דעם ענין פון די כהונה גדולה אלס מיט מיט געלט און מיט די זאכן פלעג מען עס קויפן ממילא איז די אלע כהנים וואס האבן עס געקויפט האבן נישט מוציא שנתו געווען אז טאמער איינער א כהן גדול זאל אריינגיין אין בית המקדש אין קודש הקדושים יום כיפור און נישט געווען ראוי צו דעם אסאך מאל האט מען אים געדארפט ארויסשלעפן געהאט שלשלאות של ברזל פלעג אריינגיין מיט שלשלאות אז טאמער דארטן בלייבן זאל מען קענען ארויסשלעפן ממילא איז רב חנינא געווען סגן הכהנים, ער איז געווען ביי זייער אסאך כהנים גדולים איז ער געווען דער סגן, און אז זיי זענען אוועק געגאנגען אין מיטן יאר האט ער זיי איבערגענומען מיט די עבודה פון א כהן גדול. דער רבי האט ארויסגעלערנט פון אים א מורא'דיגן לימוד זכות, ס'איז טאקע געווען זייער נישט גוט וואס זיי האבן עס געקויפט די כהונה גדולה, אבער פון צד שכנגד זעט מען אז די וואס האבן עס געקויפט זענען געווען אויף א מצב וואס זיי האבן געוואוסט אז זיי גייען אריינגיין אין קודש הקדשים און זיי זאלן נישט מוציא שנתו זיין, פון דעסוועגן האבן זיי געוואלט האבן דעם זכות פון אריינגיין אין קודש הקדושים. שוין רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז מען דארף אלעמאל מתפלל זיין בשלומה של מלכות. פרעגט דער רבי דריי שווערע שאלות אויף דעם. דארף מען פארשטיין. א', רז"ל זאגן, די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אין בבא קמא, מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, ווער ס'וויל ווערן, ווער ס'וויל ווערן א חסיד, זאל לערנען, זאל מקיים זיין מילי דאבות, ס'הייסט דאך פרקי אבות, זאל ער מקיים זיין פרקי אבות, וועט ער זיין א חסיד. וואס דאס מיינט? וואס מיינט די גמרא מיט דעם? אז די מסכת אבות באשטייט פון מילי דחסידותא, פון אזעלעכע הנהגות וואס מ'איז אין זיי נישט מחויב מצד הדין, נאר מ'דארף זיי טון מצד חסידות, לפנים משורת הדין די גמרא זאגט קלאר אין בבא קמא מאן דבעי למהוי חסידא איז אין פרקי אבות איז לכאורה דארף מען נישט טרעפן דארטן קיין הלכות וואס א איד דארף זיך פירן על פי הלכה נאר ס'רעדט זיך וועגן זאכן וואס מצד חסידות און לפנים משורת הדין און דער רבי גיבט א דוגמה על דרך ווי די הוראה אין דער ערשטער משנה פון דעם פרק אין דער ערשטער משנה פון פרק שלישי שטייט הסתכל בגימל דברים ואין אתה בא לידי עבירה אז וועסט קוקן אין דריי זאכן וועסט נישט קומען צו עבירה דער קומט אונז נישט דערציילן דארטן אז אז מען זאל נישט טון קיין עבירה דאס ווייס איך אליין אז מען זאל נישט טון קיין עבירה עס קומט דיר געבן א עצה ווי אזוי מען קען ווערן אפגעהיטן אז מען זאל אפילו נישט קומען נאנט צו עבירה דער רבי איז עס מסביר שורת הדין איז מחייב נאר אז דער איד זאל נישט טון עבירה בפועל דאס איז דער הלכה אז א איד טאר נישט טאן קיין עבירה און אויף דעם איז מוסיף די משנה א הנהגה חסידותית וואס איז דאס שטיין אין א מצב פון יראת חטא וואס ער טוט אן דער יראת חטא און דאס איז אויך אן עצה און אן אנווייזונג וויבאלד אז א איד טאר נישט טאן קיין עבירה דאס איז די הלכה קומט פרקי אבות און איז מוסיף ווי אזוי וועסטו נישט צוקומען צו קיין עבירה, אז ס'וועט זיין הסתכל בשלושה דברים אלו, איז דאס א עצה און א אנווייז ווי דו זאלסט נישט אנקומען צו די עבירה, אז ער זאל נישט צוקומען אפילו נאנט דערצו, ווי עט ווערט דאס? דורך אריינטראכטן זיך אין די דריי זאכן, און ואין אתה בא לידי עבירה, א מענטש טראכט אריין

אדער צו א זהירות לפנים משורת הדין. ווי ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, און די דוגמא פון הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, אז ס'קען נישט אז זיי שטייען אוועק אינגאנצן, וואס איז די שייכות דא פון התפלל בשלומה של מלכות, וואס וואס האט עס צו טון צו הנהגה פון חסידות און א זהירות פון לפנים משורת הדין. אדרבה, באווארענען פון חיים בלעו איז מוכרח על פי ציוויים הכי חמורים בתורה. סא, דאס איז א ענין פון א הלכה. וואס, ווי קומט דאס אריין אין פרקי אבות וואס עס דארף זיין מילי דחסידותא אז ס'זאל נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו? דער רבי לייגט צו אין הערה, אין הערה פיר, אז וואס מיינט עס דא ציוויים הכי חמורים בתורה? עס דארף זיין אז א איד דארף אכטונג געבן אויף זיין לעבן, און ער דארף אכטונג געבן אויף יענעמ'ס לעבן. און דער פרט אויכעט וואס די משנה ניצט רב חנינא סגן הכהנים ניצט דעם לשון הוי מתפלל בשלומה של מלכות אז איך זאל נישט איינשלינגען יענעם זאגט דער רבי ס'איז דאך א מצוות עשה אויף א יחיד אז ער זאל מתפלל זיין פאר זיך שיתפלל על חייו ווי דער רמבם ברענגט עס אראפ און דער חינוך ברענגט עס אראפ אז ס'דא א מצוה ער זאל דאווענען פאר זיך די וואס זאגסטו מיר אז מ'זאל דאווענען בשלומה של מלכות, אז עס זאל נישט צוקומען צו איש את רעהו חיים בלעו, דאס איז א ענין פון תורה און פון הלכה, און ס'האט נישט אינגאנצן צו א נוגע פון מידת חסידות און א זהירות פון לפנים משורת הדין. איין שווערע שאלה. ב. וואס איז דער דיוק הלשון איש את רעהו חיים בלעו? מ'וועט עם איינשלינגען לעבעדיגערהייט. דער לשון וואס איז רגיל ופשוט אין אזא פאל איז הריגה.

און אויב ס'רעדט זיך דא אויך וועגן רויב, וועגן רויבן און געלט שאדן, וכיוצא בזה, פארוואס ווערט דא גענוצט א חידוש לשון וענין פון חיים בלעו? וואס מ'נוצט דעם לשון פון חיים בלעו? די דריטע שאלה ג, אלע עניינים אין וועלט זענען תלוי אין אידן. קלאר שטייט אין רשי און דער רמבן, און שטייט אז וואס שטייט בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב אידן וואס זיי ווערן אנגערופן ראשית תבואתו זאגט דער רבי אויב אזוי אלע ענינים אין וועלט דאך תלוי אין אידן ווייל די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב זיי און ס'דא א פסוק אין קהלת את העולם נתן בלבם דער אויבערשטער האט געגעבן די וועלט אין זייער הארץ וואס מיינט דאס דאס מיינט פון דעם איז פארשטאנדיק אז העולם נתן בלבם וואס ס'טוט זיך אין די וועלט קומט דאס האט צו טון מיט אידן ס'קומט פון אידן, ווי אזוי אידן פירן זיך, אזוי פירט זיך די וועלט. זאגט דער רבי, פון דעם איז פארשטאנדיק, אז דער ענין פון אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, איז דא אויך חס ושלום ביי אידן. אז ס'דא ביי אידן אויך די זעלבע זאך, אז ס'קען זיין אזא ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, דערפאר איז דאס דא אין די וועלט אויך, איז דאס דא ביי גוים אויך. ואדרבה, דורך דעם וואס אידן פירן אויס די הוראה, דורך דעם וואס אידן פאלגן אויס די הוראה פון רב חנינא סגן הכהנים, ווערט דער ענין אויך אויפגעטאן אין וועלט, מיט דעם וואס מיר זענען מתפלל בשלומה של מלכות, און מיר טוען עס און מיר פארפילן אויס די הוראה, וואס איז נישט דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, האט עס א פעולה אויך אויף די וועלט, אז עס זאל נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו. ולכאורה אויב אזוי איז תמוה. קומט דאך אויס פון דא אז ס'איז דא ביי אידן אזא מציאות וואס ס'קען זיין דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, ווי איז שייך מ'זאל וועגן אידן זאגן אז כאטש ס'זענען פאראן כמה וכמה קלארע ציוויי השם בזה, איז ווען נישט די מורא פון מלכות וואלט א איד איינגעשלונגען און נישט סתם א צווייטן נאר אפילו רעהו.

דארף ער האבן די באווארעניש פון הווי מתפלל בשלומה של מלכות אז ער זאל נישט בולע זיין רעהו, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל וואס טוט זיך דא. האבן מיר, האט דער רבי געפרעגט דריי שאלות אויף דעם חלק פון די משנה, די ערשטע שאלה איז געווען, וואס איז שייך דא בכלל דער ענין פון בלעו, ס'איז דאך היפך השולחן ערוך און דער גאנצער ענין פון פון פרקי אבות איז מילי דחסידות, צווייטע שאלה איז געווען פארוואס בלעו, פארוואס נוצט ער נישט דעם לשון פון בדרך כלל הריגה אדער גזילה, וואס דער פון חיים בלעו, פארוואס דארף דער פון חיים בלעו? די דריטע שאלה איז געווען, ווי בכלל שייך זאגן אויף אידן אזא זאך, אז זאל זיין בלעו און וועמען? איש את רעהו חיים בלעו, לייגט זיך נישט אין שכל אזא זאך. אות ב', וועט דער רבי פרעגן א שאלה אויף דעם אויף דעם צווייטן חלק פון די זעלבע משנה. נאך דעם געבראכטן מאמר פון רב פון רב חנינה פון רב חנינה סגן הכהנים שטייט אין דער משנה דאס איז די גירסה פון דעם אלטן רעבן ס'איז דאך דא א מחלוקת ווי אזוי די חילוקי המשניות גייען איז דער אלטער רעבע אין אין זיין ווי ער צוטיילט די משניות האט ער דאס געמאכט אין איין משנה און דער רעבע זאגט אויך אין די הערה וכן במשניות דפוס ראשון וואס איז געווען אין נאפולי אין דעם יאר רנ"ב איז דאס די סדר פון די משנה נאך דעם געבראכטן מאמר שטייט אין דער משנה רב חנינא בן תרדיון אומר שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים וכו' אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה איז ווי ער פירט אויס דארטן אז שכינה שרויה ביניהם דאס איז דער המשך פון די משנה פון רב חנינא סגן הכהן אינטערעסאנט ס'איז אויך דער זעלבער נאמען רב חנינה רב חנינה בן סגן הכהנים און רב חנינה בן תרדיון שוין מערערע מאל גערעדט דא אין לקוטי שיחות חלק ד' די אריכות אז דער פאנאנדערטיילן פון די משניות איז בדיוק און דאס איז נוגע להלכה למעשה ס'איז נוגע להלכה למעשה ווי דער רבי גייט זאגן און אין הערה 12 ברענגט דער רבי אראפ אז מען קען זאגן אפשר אז ס'איז אויך א נפקא מינה איז דא א קלארע משנה אין משנה ז' לויט די גירסה פונעם אלטן רבן עס שטייט המהלך בדרך ושונה און מפסיק ממשנתו איז די שאלה וואו האט ער אויפגעהערט ווען איז דאס מפסיק ממשנתו אויב עס איז איין משנה אדער עס איז צוויי משניות וואו איז דער חילוק ווי דאס איז אבער דאס וואס דער רבי ברענגט ארויס דא אין די שיחה איז וואס איז דאס נוגע להלכה למעשה ווען איינער איז מקדש את האישה ער מאכט ער איז מקדש האישה מיט א תנאי אויב דער תנאי ווערט נישט מקוים איז זי נישט מקודשת וואס איז זיין תנאי זיין תנאי איז על מנת שאני יודע לשנות איך קען לערנען איך קען משניות אז די קידושין זענען אויפן תנאי אז ער קען משניות ויש לומר אז עס זענען גענוג און נויטיג צו קענען דריי משניות אין אין אין אין חלק אין אבן העזר ברענגט זיך אראפ אז עס דארף זיין אז ער זאל קענען דריי משניות אניט איז עס נישט האט ער געזאגט על מנת שאני יודע לשנות דארף ער קענען דריי משניות וואס יש אומרים איז ממילא איז דאך דא א מורא'דיגע חילוק, און דער אלטער רבי האט אריינגעלייגט די צוויי משנה'ס צוזאמען, די צוויי חלקים אין די משנה האט ער געמאכט איין משנה, דארף מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון די משנה מיט די משנה, מיר לערנען ערשט משנה ב' אין פרק ג' אין פרקי אבות, וואס יש אומרים, זייער א געשמאקע נקודה, דער רבי זאגט ויש אומרים, אז אויך צוליב דעם האט דער אלטער רבי אריינגעשטעלט די מסכת אבות אין זיין סידור. צו וויסן דעם אופן פון חלוקת המשניות. לכאורה, ווי קומט אריין פרקי אבות, מען לערנט דאס טאקע שבת צווישן פסח און שבועות, מען לערנט דאס טאקע אין מנהג חב"ד, אז מען לערנט דאס א גאנצן זומער ביז ראש השנה לערנט מען יעדן שבת א פרק, מען ענדיגט די זעקס הייבט מען אן נאכאמאל פרק א', אבער ווי קומט דאס אריין אין סידור, ס'איז דאך נישט קיין דאווענען, ס'איז דאך נישט קיין חלק פון דאווענען. איז דא א סברה אז דער אלטער רבי האט עס אריינגעשטעלט אום צו מודיע זיין ווי אזוי ער האט צוטיילט די משניות לויט די שיטה ווי ער האט געהאלטן אדער לויט ווי דער רבי האט געזאגט אין די הערה 10 אז אזוי איז דאס אין די משניות אין דפוס ראשון ממילא אויב דאס איז דער ענין איז נישט מובן וואס איז דער המשך און שייכות פון מאמר שנים שיושבים צו מאמר הוי מתפלל בשלומה כו' וואסער א קשר האט דאס איינע מיט די אנדערע אז ס'אריינגעלייגט אין איין משנה מוז עס האבן א קשר איינע מיט די אנדערע תורה איז מדויק תורה האט יעדן זאך מדויק ווי ס'איז וואסער שייכות האט דאס וואס דערפאר שטיין ביידע אין איין משנה לכאורה זעט זיך נישט קיין קישור צווישן זיי איך זע נישט קיין קישור אין די צוויי זאכן אין די צוויי אין די צוויי חלקים פון די משנה פון רב חנינא סגן הכהנים און רב חנינא בן תרדיון דער רבי לייגט צו אין הערה 15 ויתירה מזו ובבא הא' מדברת בענין שנוגע לכל העולם ווי געזאגט פריער מ'רעדט אפילו וועגן גוים אויכעט אז ס'טאר נישט זיין דער איש את רעהו חיים בלעו און והוא מוכרח ליישוב העולם און אז ס'מוכרח אויף יישוב העולם, אז ס'זאל נישט זיין קיין איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. דאס איז די ערשטע בבא. ובבא הב' איז בענין הנוגע רק לישראל. וואס איז דאס לימוד התורה? און ס'רעדט זיך נאך אין די מדריגה, די העכסטע מדריגה אין לערנען תורה ביי אידן, וואס אויב ס'זיצן לערנען תורה ווי ס'דארף צו זיין, איז שכינה שרויה ביניהם. ווי קומט דא, וואסערע שייכות האט דאס מיט די אנדערע? און אין די שיחה דער רבי זאגט אין די חצי ריבוע ואדרבה נאך אסאך געשמאקער ווערט די שאלה וואס דער רבי פרעגט די סברה איז מחייב אז דער מאמר פון רב חנינא בן תרדיון האט א שייכות און דארף צוגעשטעלט ווערן צו דער ווייטערדיגע משנה אין די ווייטערדיגע משנה שטייט רב שמעון אומר ג' שאוכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה וואס ווייזט עס ארויס דער מאמר וואס אויכעט דארט רעדט זיך וועגן דעם עילוי פון דברי תורה בחבורה און דער חיסרון פון א חבורה אן דברי תורה אז אויב ס'איז א חבורה פון אן דברי תורה דאס מושב לצים און אויב ס'איז א חבורה וואס זיי זיצן לערנען אויב ס'איז א חבורה וואס זיי וואס זיי שאכלו אויף איין טיש איז דאס א ענין פון ווען זיי לערנען איז דאס א מעלה פון תורה אויב לא אמרו איז דאס ממש שטימט דאס ממש מיט די מיט דער חלק פון די משנה דער צווייטער חלק פון די משנה פון משנה בית מיט דעם רב חנינא בסגן הכהנים שטימט זייער גוט מיט דעם ענין פון רב שמעון וואס ער זאגט גימל שאכלו און דארט האט עס אין גאנצן נישט קיין שייכות צו דעם חלק פון די משנה פארוואס האט עס אריינגעשטעלט דווקא דארט האבן מיר ביז יעצט געלערנט די פיר שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט, ערשטנס פארוואס דאס גמרא זאגט אז מילי דחסידות האי מאן דבעי למהוי חסיד, ווי קומט אריין אז מען לערנט אים אין פרקי אבות וואס איז הלכות מפורשות און קלאר, וואס זאגט מען דא אז דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, וואסערע שייכות האט עס דא? צוויי פארוואס ניצט מען דעם לשון בלעו נישט דעם לשון רגיל והרגוני, אז איינער וועט הרג'ענען דעם אנדערן נישט וועט אים איינשלינגען, און ווי שייך בכלל צו זאגן פאר אידן אז עס שייך צו זיין דעם ענין פון בלעו און נאך וועמען את רעהו חיים בלעו דערנאכדעם די שאלה וואס אויכעט דאס געווען שאלה איז אויף דעם עצם מאמר פון רב חנינא סגן הכהן יעצט ווערט א שאלה וואס איז די שייכות פון דעם דער אלטער רבי שטעלט עס אריין אין איין משנה מיט דעם מיט דעם מיט דעם מאמר פון רב חנינא בן תרדיון שנים שיושבים, לכאורה וואלט עס אריינגעפאסט אסאך בעסער אין די קומענדיגע משנה רב שמעון אומר גימל שאכלו, וואו אין ביידע ערטער רעדט מען וועגן די מעלה פון דברי תורה, אז מען זיצט סתם אזוי און מען רעדט איז דאס לצים, אז מען זיצט און מען לערנט איז דער ענין פון שכינה שרויה, די זעלבע זאך איז אויכעט גימל שאכלו על שולחן אחד, איז אויב ס'איז נישטא קיין דברי תורה איז דאס א מורא'דיגער חיסרון אין א חבורה אן תורה און אויב זיי לערנען תורה דאס ממש געשמאק ביידע זאכן זענען ביידע גלייך פארוואס האט מען עס אריינגעשטעלט אין דעם משנה האט מען עס אריינגעשטעלט אין א המשך צו דעם משנה פון רב חנינא סגן הכהן אין אות גימל דער רבי אין דעם ביאור ווערט א נייע ליכט און א נייע חידוש וואס מיינט דער ענין פון חיים בלעו ס'באלאנגט טאקע יא אין פרקי אבות און ס'איז א מורא'דיגער לימוד און מ'קען זיך אפלערנען פון דעם ווי א איד דארף זיך פירן דער ביאור אין דעם אות גימל, וויבאלד די מסכת אבות אנטהאלט מילי דחסידותא ווי געזאגט פריער ווי דערמאנט אויבן, דאס הייסט אז דאס זענען הוראות פאר א אידן וואס איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, און אים פעלט נאר די הנהגה פון מידת חסידות, אזוי ווי מ'האט געזאגט פריער, די גמרא זאגט קלאר, מאן דבעי למהוי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דאבות. איז עס אז ער איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און די מצוות. איז במילא פשוט, זייער פארשטאנדיג בפשטות, אז ס'איז נישט דא קיין ארט אים אנצוזאגן ער זאל נישט בא'גזל'ענען א צווייטן אידן, און אוודאי נישט דער ציווי ער זאל נישט אנרירן דעם לעבן פון א אידן. במילא פשוט פארוואס דא שטייט נישט א באווארעניש פון איש את רעהו הרגו אדער בגזל. שטייט נישט אמאל, בכלל נישט שייך צו זאגן אזא זאך, וועגן וועמען רעדט מען דא? ס'מוז זיין מילי דחסידותא. קען נישט זיין אז ס'רעדט זיך וועגן הרג'נען אדער וועגן גזל'נען. און דאך דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט דער ענין פון חיים בלעו, וועט דער רבי מחדש זיין וואס דאס מיינט, אבער א רגע אין דעם, איינע פון די שאלות איז שוין אראפגעפאלן, דערפאר זאגט נישט דער זאגט נישט דער רב חנינא בן סגן הכהנים זאגט נישט דעם לשון פון איש את רעהו הרגו אדער בגזל עס רעדט זיך נישט דא וועגן אזא מענטשן דאס איז נישט דאס באלאנגט נישט אין פרקי אבות דא רעדט מען וועגן א מענטשן וואס ער איז גאנץ און אפגעהיט אין תורה און מצוות דערפאר קען מען נישט ניצן דעם לשון דער דיוק איז דא דווקא יעצט דארף מען פארשטיין וואס מיינט אבער פארט חיים בלעו דער דיוק איז דא דווקא איש את רעהו חיים בלעו ער וויל נישט אנרירן חס ושלום דעם לעבן און אייגנטום פון צווייטן אידן, חס ושלום ער גייט נישט טשעפען דעם אידן, ער גייט נישט צונעמען זיין אייגנטום, ער גייט נישט צונעמען ביי אים עפעס, זיין רצון איז נאר, דא האב איך אריינגעלייגט אין מירכאות, זיין רצון איז נאר חיים בלעו, אז דער לעבן, די מציאות און די מעשים פון צווייטן זאלן זיין איינגעשלונגען אין זיין מציאות. ער וויל אים איינשלינגען און ער וויל מאכן פילן יענעם, און ביי זיך פילט ער אזוי און ער וויל יענעם מאכן פילן אז ער איז אינגאנצן נישט קיין מציאות. ווער איז א מציאות? איך בין א מציאות. דאס מיינט דער ענין פון חיים בלעו, און אויף דעם איז פארשטאנדיג פארוואס ס'קומט אריין אין אין פרקי אבות ווי דער רבי גייט מסביר זיין ווי קען עס זיין, מ'רעדט דאך ווי געזאגט פריערט א מענטש וואס איז אינגאנצן אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, ווי קען זיין ס'זאל זיין ביי אים אזא סארט זאך? דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, דאס איז דאך דער יסוד אז חיים בלעו מיינט אז ער וויל אים איינשלינגען, ער וויל אז ער זאל ווערן בטל צו אים אינגאנצן, זיין מציאות עקזיסטירט נישט, ער איז חס ושלום נישט טשעפען נישט הרג'נען נישט גזל'נען. דער רבי מסביר זיין ווי קען מען צוקומען אז ער זאל ברענגען זיך צו ערשטנס ווי טרעפט עס ביי א מענטשן וואס איז גאנץ אין תורה און מצוות ס'זאל זיין ביי אים אזא זאך און צווייטנס ווי קען מען ברענגען אז ער זאל עס מבטל זיין ער זאל עס נישט טון דאס איז דווקא דאך דער ענין פון פרקי אבות פון מילי דחסידותא לפעמים דער רבי זאגט דאס זייער געשמאק איז אדרבה איך ווייס ווער ס'האט די בעיה פון איש את רעהו חיים בלעו, דווקא ווער ס'איז אפגעהיט אינגאנצן אין לימוד התורה און קיום המצוות, ווי קען עס זיין? דער רבי מסביר, ולפעמים איז אדרבה, די מעלות וואס ער האט, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, דער מענטש וואס האט אין זיך מורא'דיגע מעלות, אז ער איז אינגאנצן אין לימוד התורה, און ער איז אפגעהיט אין מצוות, כנזכר לעיל, מען רעדט וועגן אזא מענטשן דא אז נישט, האט עס נישט קיין ארט אין פרקי אבות, און קעגן דעם זעט ער פיל חסרונות ביים צווייטן אידן. אז א איד וואס ער איז גאנץ אין תורה און ער איז אפגעהיט ער איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות אבער ער זעט ביים צווייטן אז ס'איז דא פיל חסרונות בפרט ווען יענער איז אן איש פשוט אין ידיעת התורה און אמאל אויך זעט ער אויף אים אז ער איז מיט העדר הזהירות אין קיום המצוות ברענגען אים צו ברענגט עס אים צו אז זיי זענען ביי אים מכריח זיי נויטן אים די מסקנה אז יענער דארף זיין בטל צו אים און נאך מער, עס איז א זכות אויף אזוי ווייט, מצד זיינע מעלות, מצד זיין אפהיט אין תורה און מצוות, איז עס אים מכריח צו די מסקנא, אז יענער מוז זיין בטל צו אים, יענער איז עפעס גארנישט קיין מציאות, איך בין די גאנצע מציאות. עס איז און נאך טיפער, עס איז א זכות און א עילוי פאר יענעם, אז ער וועט זיין איינגעשלונגען אין זיין מציאות. אז דו לערנסט אז ער'ט לערנען מיט אים אדער ער רעדט מיט אים ער האט מיט אים א שייכות איז דאס א זכות פאר אים אז מען זאל וויסן אז ער איז איינגעשלונגען אין דעם וואס האט אלע די מעלות געוואלדיג וואס דאס מיינט ווי קען מען צוקומען אז מען זאל עס איז איז שכל הפשוט מאכט דאס אז ער האט ער האט א זכות און פארשטאנדיג אז ער קען אזוי פילן ווער איז יענער ווער איז יענער לגבי מיר גארנישט אות ד' עט דער רבי מסביר זיין ווי קען מען עס צוקומען אז ער זאל מבטל זיין אט דעם ענין און זאל נישט זיין דער ענין פון חיים בלעו אות ד' כדי צו שולל זיין אזא הרגש און הנהגה איז נישט גענוג א שכל'דיקע הסברה א מענטש עט זיך אוועקזעצן זיך מסביר זיין מיטן שכל אז ס'איז נישט ריכטיק און ס'טאר נישט זיין אזוי ס'עט גארנישט העלפן אדרבה מצד שכל אמיתי ווארום דא רעדט זיך נישט וועגן א שוטה רשע וגס הרוח, מען רעדט דאך נישט דא וועגן אזא מענטשן, חס ושלום, דער רבי לייגט צו חס ושלום, מען רעדט דא וועגן א מענטש וואס איז גאנץ און אפגעהיט אין לימוד התורה און קיום המצוות, איז דער שכל אמיתי זיינער איז אים מכריח אז אזוי דארף ער זיך פירן, די שכל קען מען נישט עט אים נישט משנה זיין, איז דא אן ארט פאר אזא טענה, איז דא א ארט פאר אזא טענה פון א מענטשן וואס ער וויל מאכן את רעהו, דווקא רעהו, גייט אראפ אויך די שאלה פארוואס דער ענין פון רעהו, דווקא רעהו איז חיים בלעו, וואו זע איך אז ס'האט א ארט אזא טענה? סוף כל סוף איז ער דאך א גדול אין תורה און אין קיום המצוות וכו', ווי געזאגט פריער, אין דער צייט ווען רעהו איז גאר ווייט פון דער מדריגה, און דער חשבון איז אמת און אויסגעהאלטן לויט'ן דרך און מאס פון תורה. בפרט אויב יענער דארף אנקומען צו אים אין לימוד התורה און הוראות אין קיום המצוות, איז דאך זיכער אז ער דארף זיין בטל צו אים. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבעצן, להעיר ממאמר חז"ל, א ספרי, און רש"י ברענגט עס אין פרשת עקב, און די גמרא זאגט עס אין כתובות, שטייט ולדבקה בו, ווי קען מען זיך, ווי קען מען זיך מדבק זיין אין דעם אייבערשטן? ווי ווערט דאס? הדבק בחכמים, עסטו ווערן אויכעט בטל, עסטו ווערן אויכעט דבוק אין דעם אייבערשטן. וואס מיינט דאס? מיינט עס זיין דבוק, זיין בטל צו דעם, צו דעם, צו דעם, צו חכמים. ממילא איז על פי שכל און שכל אמיתי און ס'איז אויסגעהאלטן אויכעט לויטן מאס פון תורה אז מען דארף זיין מען דארף זיך מחבר זיין מיט א תלמיד חכם צו קענען ווערן בטל צום אייבערשטן און דעריבער אפילו נאך דער גאנצער וויבאלד נאר שכל'דיגער די גאנצע הסברה און חשבון לויט די שכל אבער ס'איז אלץ שכל'דיג אז ער דארף זיך פירן אנדערש, וועט ער נאכאלץ נישט קענען אפטרעטן פון זיין הנחה, עס וועט זיין זייער שווער צו אוועקגיין פון די הנחה אז רעהו דארף זיין בטל ובלוע אין זיין מציאות. ער זעט דאך דעם חילוק פון אים ביזן חבר, ער קען זיך מסביר זיין הונדערט מאל, ס'וועט נישט ארבעטן, איך זע דאך פארט דעם חילוק צווישן מיר מיט אים, איך בין אינגאנצן א גדול אין תורה, א גדול אין מקיים זיין מצוות, און יעדער איז דאך לגבי מיר גארנישט, ווי קען איך, ווי קען זיין אז נישט אז עס זאל נישט זיין חיים בלעו? וואס איז די עצה? זאגט דער רבי די עצה פון צו פועל זיין ביי זיך, שלילת הנ"ל, צו אראפנעמען דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו, און ס'זאל זיין כדבעי מיט א אמת, איז צו מקיים זיין די הוראה פון דער משנה. מ'דארף זיין הווי מתפלל בשלומה של מלכות, אז מ'זאל דאווענען אז די מלכות זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, וואס דורך דעם, וואס ווערט יעמאלט? וואס ווערט אז איך בין מתפלל בשלומה של מלכות? רבי מסביר זיין פשוט געשמאק. דאס איז אויך איינע פון די געוואלדיגע חידושים וואס דער רבי איז מחדש דא אין די משנה. הווי מתפלל בשלומה של מלכות, וואס דורך דעם ס'וועט זיין א נייער לימוד וואס מיינט מוראה של מלכות. מלכות וואס דא מיינט, מיינט וועגן מלכות שמים. ער זאל מעורר זיין, אז ס'זאל זיין מלכות למטה ווי ס'דארף צו זיין, ממילא וועט ער צוקומען צו א צו א תוצאה אז ער וועט האבן מורא פון דעם אייבערשטן אז ער וועט צוקומען צו א דרגה פון האבן באמת מורא פון דעם אייבערשטן וועט ער נישט זיין ביי אים דער ענין פון חיים בלעו ווי דער רבי גייט מסביר זיין מיט אלע פרטים און געשמאק וואס דורך דעם וועט ביי אים דערוועקט ווערן דורך דעם וואס ער וועט זיין מתפלל בשלומה של מלכות וועט ביי אים ווערן דערוועקט די מורא פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך דאס וואס דאס וואס ער וועט אויפטאן אין מתפלל בשלומה של מלכות וועט ממילא ווערן אויפגעוועקט ביי אים ווערן דער הרגש היראה און פאר דעם אייבערשטן וואס וועט יעמאלט ווערן און דער הרגש היראה האט בכוח צו פועל זיין ביי אים אז ער זאל זיך נישט האלטן גרויס לגבי א צווייטן אידן דאס וועט קענען פועלן ביי אים אז ער זאל נישט זיין אין די דרגה פון העכער פון א צווייטן אידן ווי ארבעט דאס דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק די הסברה אין דעם חזל זאגן, די גמרא זאגט אין ברכות, ברענגט זיך אראפ אין זוהר, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, אז די מלכות דא למטה, אז ס'איז דא א מלוכה, איז דאס די זעלבע ווי מלכותא דרקיעא, ווי מלכות פונעם אויבערשטן. די הסברה דערפון איז, וואס די הסברה אין דעם מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, כידוע, ווי דער ווי דער זוהר איז דאס מסביר כידוע אז מלכותא דארעא וואס מיינט כעין מלכותא דרקיעא אז מלכותא דארעא קומט אראפ דורך השתלשלות פון מלכותא דרקיעא ס'דא מלכותא דרקיעא פון דעם אייבערשטן וואס ער איז מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דורך אים דורך צמצומים און צמצומים קומט אראפ ביז ס'ווערט א מלך דא למטה דער מלך דא למטה האט זיין שורש וואו איז זיין שורש איז נישט סתם אז ער געווארן ער געווארן עפעס א מלך ער האט זיין שורש אין זיין שר למעלה, יעדער מלך האט זיין שר למעלה, און דער שורש פונעם שר איז אין א העכערע דרגה, דער שר איז נישט די העכסטע דרגה וואס פון דעם ווערט א מלך, עס קומט נאך פון העכער, און אזוי העכער און העכער, ווי ס'שטייט א פסוק אין קהלת, גבוה מעל גבוה שומר, ס'גייט העכער און העכער און העכער ביז ס'קומט אן צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ביז צום מלכות פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וואו נעמט זיך א מלך דא למטה? דווקא פונעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דערפון איז פארשטאנדיג אז בשעת עס איז דא שלומה של מלכות בפשטות, ס'דא שלומה של מלכות, די מלכות פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, ס'געזונט, און ס'ארבעט ווי ס'דארף צו זיין, און ס'פירט די, ס'פירט דעם, דעם מדינה פירט דאס ווי ס'דארף צו זיין, איז ממילא אז בשעת ס'דא דער שלומה של מלכות בפשטות, וואס מיינט דאס? אז מלכותא דארעא הערשט מיט א שלימות וכו', ס'פירט אן מיט א שלימות, איז דער אמת'ער טעם וסיבה צו דעם, וואס דער אמת'ער טעם וואס איז דא א שלימות אין מלכות, פארוואס דארף איך דאווענען עס זאל זיין? ווייל די מלכותא דארעא זאגט זיך ארויס דער שורש מלכותא דרקיעא. וואס ווייזט דאס? אז ס'איז דא א גוטע מלכות ווי ס'דארף צו זיין, ווייזט דאס מיר אויף מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ס'ווייזט אונז מיט א גרעסערן תוקף אויף די שטארקייט און אויף די מלכות פון דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. און דערפאר ווען א איד וואס האלט שוין ביי מילי דחסידותא וממילא זעט ער יעדער עניין ווי ער איז לאמיתתו ער לערנט דאך תורה און איז מקיים מצוות קומט דער עניין פון מילי דחסידותא וואס ער יעמאלט ברענגט עס אים צו צו זען יעדן זאך ווי ס'איז באמת לאמיתו איז דיין תפילה אין דעם ענין פון שלומה של מלכות, פילט ער אין דעם בשעת ער איז מתפלל ווי רב חנינא סגן הכהנים זאגט אים אז מ'דארף מתפלל זיין לשלומה של מלכות, וואס ברענגט עס אים? ער פילט אין דעם דאווענען פאר שלומה של מלכות ביז ער זעט דאס מיט א ראי' מוחשית, ער זעט דאס ממש ער קען עס פילן, וואס זעט ער? מלכותו של הקדוש ברוך הוא, דאס וואס קען אויפטון דער ענין פון מתפלל בשלומה של מלכות. און במילא ווערט ביי אים נסעורר דורך מלכותא דארעא דער הרגש המורא פאר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און אויב עס ברענגט אים צו דעם ענין פון האבן מורא דורך דעם וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות ברענגט עס אים צו האבן ברענגט עס אים צו האבן מורא פאר דעם אייבערשטן, מילא איז דאס אן אנדער אן אנדער גדר פון דעם ענין פון מתפלל בשלומה של מלכות דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק להעיר מהמסופר באדמו"ר הזקן עס ווערט דערציילט וועגן דעם אלטן רעבן ווען ער איז געווען איינגעזעצט אין תפיסה פאר ער איז ארויסגעגאנגען י"ט כסלו וואס איז געווארן דער ענין פון יום טוב פון י"ט כסלו איז אמאל געקומען דער קיסר דער צאר איז געקומען, האט זיך אנגעטון רעגולער קליידער, און ער איז געקומען בגדים, בגדים אזרחיים, און ער איז אריינגעקומען אן קיינעם אליין, אריינגעקומען צום אלטן רעבן אין זיין צימער וואו ער איז געזעצן איינגעזעצט. חלק לו כבוד מלכות, דער אלטער רבי האט אים אפגעגעבן גלייך א כבוד פון מלכות, באמרו, און האט אים געזאגט, בוודאי הנך הקיסר כו', דו ביסט דער קיסר.

דער רבי איז מסיים, ובהיכנסך לכאן, ווען דו ביסט דא אריינגעקומען, הרגשתי בנפשי יראה ופחד וכו'. מורא'דיג. איז זעהן מיר דער עניין וואס דער מלך דא למטה קען מעורר זיין א אידן אז ער זאל האבן דעם ענין פון פחד פון למעלה. און די עצם יראה פאר דעם אויבערשטן, וואס האט עס אויפצוטון עס צו דעם ענין וואס מיר לערנען דא, אז ס'זאל נישט זיין דער איש את רעהו חיים בלעו, איז דער רבי מסביר, און די עצם יראה פאר דעם אויבערשטן פועל'ט אז ביי אים ווערט נכנע אויך די התנשאות, און די התנשאות וואס ער האט, איש את רעהו חיים בלעו, ער איז טאקע א גאון, ער איז טאקע א גדול בתורה און א גדול במצוות, און יענער איז גארנישט, עט עס אים ברענגען אז ער זאל מבטל זיין זיך און נישט וועלן איינשלינגען יענעם אז ער זאל ווערן בטל לגבי אים. אז ביי אים ווערט נכנע אויך די התנשאות, זיין גרויסהאלטן זיך לגבי א צווייטן אידן, פארוואס? ווייל מלכותו יתברך, אויב ער האט, ס'ברענגט אים צו האבן א פחד פונעם אייבערשטן, איז דאך השוה ומשוה קטן וגדול, מען זאגט אין דעם פיוט פון וכל מאמינים, ראש השנה יום כיפור, זאגט מען השוה ומשוה קטן וגדול, איז אויב ער האט יראה פאר דעם אייבערשטן, עט זיין ביי אים ער מיט דעם אנדערן זענען גלייך. דער גדול שבגדולים איז לגמרי נישט תופס מקום פונקט ווי דער קטן שבקטנים ביי דעם אויבערשטן, מילא עט ווערן פארשטאנדיג וואס דער ענין וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות עט אים ברענגען צו מעורר זיין אז עט אים מעורר זיין די מלכות פון וואנט זי קומט אז ס'קומט פון למעלה עט אים מעורר זיין דעם ענין פון דעם יראה דעם יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא די יראה פון דעם אויבערשטן עט אים ברענגען צו פארשטעלן אז ביי אים איז השוה ומשוה קטן וגדול ווער ביסט דו לגבי דעם אויבערשטן איז פונקט ווי יענעם ביי דעם אויבערשטן זענען אלע גלייך מילא עט עס אים ברענגען אז עס זאל נישט זיין דער ענין פון חיים בלעו אין אות ה' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז דער לשון פון חנינא רב חנינא בן רב חנינא בן רב חנינא אז רב חנינא סגן הכהנים זאגט דעם לשון פון הוי מתפלל בשלומה של מלכות מסביר זיין, ווי געזאגט פריער האט ער דאס שוין אנגערירט די נקודה, אז שכל קען עס נישט העלפן, שכל על פי שכל אמיתי, אפילו על פי שכל על פי תורה, זעט ער אז ער איז אנדערש ווי אים, מילי דחסידותא איז התפלל בשלומה של מלכות, וואס ווערט פון דעם? התפלל בשלומה של מלכות, עט ווערן דער ענין וואס עט מעורר זיין די מלכות פונעם אייבערשטן, ממילא עט ער ווערן בטל. פארוואס האט ער גענוצט דעם ענין פון מתפלל? אין אות ה' איז זייער געשמאק וואס דער לשון איז מתפלל. דער יצר הרע איז אבער אן אומן, אין זיין ארבעט צו אראפפירן די מענטשן פון דרך הישר. ער איז א אומן. די גמרא זאגט אין שבת, כך אומנותו של יצר הרע. ער קומט נישט חס ושלום זאגן א אידן גלייך טו די ערגסטע עבירה. ער גייט מדרגה לדרגה. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, ביז ער פירט אים אראפ פון וועג. ער איז א אומן. דעריבער איז נישט גענוג דאס ער אליין מיט זיינע אייגענע כוחות וועט זיך מתבונן זיין אין ענין פון שלומה של מלכות לכאורה זאל זיך מתבונן זיין שלומה של מלכות ס'עט אים ברענגען צו א יראה פון דעם אייבערשטן וואס דארף ער זיך מתבונן זיין אז מלכותא דארעא איז כעין מלכותא דרקיעא כנ"ל ממילא עט ער אנהייבן מורא האבן פארן אייבערשטן עט ער ווערן עט ער נישט מבטל זיין יענעם און ס'וועט נישט זיין חיים בלעו זאגט דער רבי ס'וועט נישט ארבעטן ווארום ס'איז עלול טאקע ארבעטן אביסל איבער דאס טאן, אבער ס'איז עלול אז נאך א געוויסן זמן זאל די התבוננות אויפהערן צו ווירקן כדבעי, צוליב תחבולות היצר, דער יצר עט קומען צו אים זאגן, און ביסט בטל צו אים, האסט טאקע אריינגעטראכט אז דער אייבישטער איז גרויס און ס'איז יראה פון מלך מלכי המלכים, אבער גיב א קוק א חילוק פון דיר ביז אים, זע דעם חילוק. וואס זאגט דא ר' חנינא סגן הכהנים? אז עס וועט נישט העלפן, דער שכל וועט נישט העלפן, און עס וועט קומען א צייט ביז די מורא וועט ווערן אפגעשוואכט און אינגאנצן נתבטל ווערן, די יצר הרע האט זיך זיינע וועגן, ער איז א אומן. דערפאר איז ער מדגיש, רבי חנינא סגן הכהנים זאגט נישט אז מען זאל מען זאל טראכטן וועגן שלומה של מלכות, געווען גענוג טראכטן וועגן שלומה של מלכות, עס וועט אים מעורר זיין מלכות פון פון דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זאגט ער ניין, דערפאר איז מודגש אין דער הוראה, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, נישט פארלאזן זיך נאר אויף דער התבוננות מיט זיינע אייגענע כוחות, נאר ער מוז אנקומען צו מתפלל זיין, צו תפילה טון און אויסבעטן אז דער אויבערשטער זאל אים העלפן בטובו ובחסדו, חסד חינם. דאס איז וואס מען דארף טון דא. סאו ווען רב חנינא סגן הכהנים זאגט די משנה, זאגט ער נישט זאלסט זיך מתבונן זיין און דורך דעם וועסטו אנקומען צו דעם. עס קען זיין וועסט אנקומען אביסל צו דעם. לכתחילה וועט עס נישט ארבעטן, ווייל שכל הפשוט און שכל האמיתי און שכל תורה זאגט, ס'איז א חילוק פון מיר ביז אים. דער רבי זאגט עס נישט, אבער עס קען גאר זיין אמאל טראכט ער, וואס האב איך מיט דעם א שייכות? ס'איז גארנישט, זיין מציאות איז גארנישט לגבי מיר. און אפילו אז ס'וועט שוין ארבעטן, איז דער אום, איז דער יצר הרע איז דאך א אומן, וועט ער אים שוין צוברענגען במשך הזמן, ס'זאל ווערן אפגעשוואכט אין גאנ, ביז אז ס'וועט אינגאנצן נתבטל ווערן. וואס דארף מען דא טון? הווי מתפלל. געוואלדיג וואס דער רבי איז דא מחדש ווי די משנה ווערט ליכטיג און און געשמאק און פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך. וואס דארף ער טון? אז ער בעט דעם אויבערשטן אז ער זאל אים העלפן. וואזוי? בטובו ובחסדו חסד חינם. כמאמר רז"ל, די גמרא זאגט אין סוכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, אן דעם אייבערשטן קען ער נישט ביישטיין דעם יצר הרע, ממילא מוז מען אנקומען צו דעם אייבערשטן, אז ס'דארף זיין דער ענין פון מתפלל, זייט מתפלל צו דעם אויבערשטן אז ס'זאל זיין שלומה של מלכות, און דער אייבערשטער זאל דיר געבן די הבנה אין שלומה של מלכות מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, וועסטו צוקומען צו דעם מצב אז ס'זאל נישט זיין דער ענין פון איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, און ער בעט דעם אייבערשטן ער זאל אים העלפן בטובו ובחסדו חסד חינם בכל הנ"ל, אין דעם גאנצן ענין פון דעם ענין פון ס'זאל נישט זיין חיים בלעו, ביז אז דורך דער ביז אז דורך דער מלכותא דארעא זאל ער מכיר זיין און דערפילן דעם אויבערשטנ'ס מלכות, און ממילא העט עס נישט זיין דער ענין פון האבן דעם ענין פון איש את רעהו חיים בלעו. דער רבי זאגט אין הערה דרײַסיק א געשמאקע געשמאקע הערה. על פי הנ"ל, לויט וואס מ'האט ערשט געלערנט, תובן השייכות לבעל המאמר, רב חנינא סגן הכהנים. ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס דעם מאמר זאגט דווקא רב חנינא סגן הכהנים. שיש אומרים, שהיה מעשרה הרוגי מלכות. ער איז געווען איינער פון די צען הרוגי מלכות. שהמלכות הרגה אותם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. זיי האבן עס נישט געקענט טון אן דעם אייבערשטן. און ווי ס'שטייט אין דעם מדרש אלה אזכרה, און אין די מעשה פון עשרה הרוגי מלכות שטייט די ווערטער פון רבי יהודה בן בבא ועוד, רבי יהודה בן בבא וואס איז געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות האט געזאגט, אנו חייבים מיתה למלך גדול ונורא, והוא מוסר אותנו ביד מלך כו', איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רב חנינא סגן הכהנים וואס ער איז געווען דער פון עשרה הרוגי מלכות ווייסט ער אז די מלכות וואס איז דא קומט פון מלכות פונעם אייבערשטן, ס'איז בשליחות פונעם אייבערשטן וואס דו האסט געטון. דער רבי האט דאך געזאגט אין די הערה אז ס'איז נאר יש אומרים, נישט אלע האלטן אז ער איז געווען פון עשרה הרוגי מלכות, זאגט דער רבי אין דעם אין דעם שולי הגיליון, ס'איז דא א שטערנדל אין די הערה אין שולי הגיליון, אין ספר הדורות, דיבור המתחיל פון רבי עקיבא נהרג, אזוי אויכעט אין טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תק"פ סעיף ב, פון ברענגט זיך דארטן, שטייט בכ"ה בו, כ"ה בסיוון, נהרג רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ורבי חנינא סגן הכהנים. איי שטייט דאך קלאר אז ס'איז אזוי, זאגט דער רבי, אבער פארוואס איז נאר יש אומרים, אבל במדרשים, אין איכה רבה, און אין מדרש תהילים און אין נאך, און אין די מדרש וואס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, מדרש אלה אזכרה, און אויכעט אין מחזור, אין יום הכיפורים, ווען מען זאגט דעם פיוט אין די עבודה, זאגט מען דעם פיוט פון אלה אזכרה, און אויכעט אין די קינות פון ארזי הלבנון, איז ער נישט גערעכנט פון די צען, לא נמנה מעשרה. זייער געשמאק. אות ו'. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה, אלע שאלות אראפגעגיין, געשמאק, וואס מיינט דאס דער ענין פון מילי דחסידותא, אז ס'איז א ענין וואס מען דארף צוקומען, מען דארף מתפלל זיין בשלומה של מלכות, אז דורך די מלכותא דרקיע, דאס וועט אים צוברענגען אז השווה ומשווה קטן כגדול, אז ער זאל קוקן אויף יענעם פונקט ווי ער איז, ס'נישטא ביי אים קיין ענין פון מבטל זיין יענעם, יענער נישט איינגעשלונגען אין אים. געשמאק. געבליבן איין שאלה נאך, וואס איז די שייכות פון דעם ערשטן חלק אין משנה, ביז די משנה פון ר' חנינא בן תרדיון, וואס ער רעדט וועגן שניים שיושבין, לכאורה האט דאך עס געפאסט אריין בעסער אין די קומענדיגע משנה, שלושה שאכלו, און אז צו ס'איז דא דברי תורה צו ס'איז נישט, די מעלה פון דברי תורה, און דער חסרון פון נישט דברי תורה, שטימט דאך עס מיט דעם מאמר פון דעם צווייטן חלק וואס ס'שטייט אין די אין די משנה. יא, פון רב חנינא בן תרדיון. האט עס געדארפט שטיין אין דעם המשך וואס שטייט דארטן פון וועמען פון רב שמעון אומר. אריינגעפאסט אסאך מער דארט. אין אות ו' וועט דאס דער רבי ענטפערן. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה כו'. מבהיל'דיג, ווי געשמאק דאס איז דער ענטפער, פשוט כפתור ופרח, דער רבי שטעלט צו וואס איז די שייכות לכאורה, איך זע די צווייטע משנה רעדט דארט פון רב שמעון, וואס ער זאגט דארטן שלושה שאכלו, און דאך רעדט וועגן שניים שיושבין, האט עס אריינגעפאסט דארטן בעסער, פארוואס האט עס אריינגעשטעלט אין די משנה? געוואלדיג, וועט מען פארשטיין וואס די שייכות איז פון דעם. דערמיט וועט זיין מובן דער ווייטערדיגער המשך פון דער משנה שניים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה וכו', דער ריכטיגער באווייז אז דער אדם וואס האלט ביי מילי דחסידותא, נאכדעם ווי ער האט געלערנט תורה כדבעי און איז זהיר אין מצוות, האט באמת מבטל געווען זיין געפיל פון התנשאות און גאווה לגבי דעם זולת, ווי ווייס איך אז ער וועט מקיים זיין וואס רב חנינא רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז מתפלל בשלומה של מלכות וועט עס אים ברענגען צו דעם ענין פון ביטול ווי ווייס איך עס מיט דעם וואס מען ברענגט גלייך דעם רב חנינא בן תרדיון שניים שיושבים וואס ס'איז געוואלדיג ווי דער רבי וועט דאס ארויס ארויס ארויס זאגן פון אז ווי ווייס איך אז ס'האט אים געברענגט אז אז ער איז מבטל דעם געפיל פון התנשאות און גאווה לגבי דעם זולת איז אין דעם וואס אויך זיין לערנען תורה איז אין אן אופן ווי לערנט ער תורה שניים שיושבים כולי ס'איז שניים שיושבים ס'איז נישט ער איז גרעסער ווי יענער ווי דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק דער רבי פרעגט יעצט א שאלה אין הערה 31 ומה שמתחיל שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים לכאורה וויל איך דאך ארויסברענגען אז נאך דעם ענין וואס רב חנינא סגן הכהנים זאגט אז וועסט מתפלל זיין בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל דיר העלפן וועסט צוקומען צו א דרגה אז וועסט לערנען פון שלומה של מלכות מלכותא דרקיעא און ס'וועט זיין השוה ומשוה קטן וגדול וועט בא דיר יענער זיין די זעלבע זאך האט ער געדארפט אנהייבן די משנה שניים שניים שיושבים וואס איז דאס שניים שיושבים ואין ביניהם רב חנינא בן תרדיון הייבט אן מיט די פארקערטע זאך אז א מושב לצים האט געדארפט אנהייבן מיט שניים שיושבים ועוסקים בתורה אז ער איז צוגעקומען צו די דרגה אז ער האלט ביי שניים שיושבים ועוסקים בתורה א געוואלדיגע שווערע שאלה זאגט דער רבי כי זה בא בהמשך ישיר להשלילה איש את רעהו חיים בלעו וויבאלד דערמיט געענדיגט רב חנינא סגן הכהנים ענדיגט מיט די ווערטער אז ער איז צוגעקומען צו די דרגה פון איש את רעהו חיים בלעו וואס פאסט גלייך נאך דעם? גלייך נאך דעם פאסט דער ענין פון מושב לייצים. וואס מיינט דאס? דער רבי מסביר זייער געשמאק. דפירושו, שאפילו עוסקים בתורה, די לערנען אין תורה, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, און ער זאגט נישט איז איז איז שכינה שכינה ביניהם, נאר ער זאגט דעם ענין פון שניים שיושבים, הם עוסקים כל אחד, שאפילו עוסקים בתורה, הם עוסקים כל אחד לבדו, ואינם מתחברים ללימוד בחברה וקוראם לצים כפי שבגאותו וגאונו מתלוצץ כל אחד בקרבו בידיעת חברו דער רבי ברענגט אראפ פון מדרש שמואל בתחילתו דערפאר איז ער ממשיך אין די משנה דארטן רבי חנינא בן תרדיון אומר שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה זיי לערנען נישט צוזאמען במילא יעמאלט דאס ענין פון ענין פון לצים זייער געשמאק דער ביאור, וואס איז דער ביאור אין דעם וואס מען ברענגט אראפ די משנה, דעם מימר פון רבי חנינא בן תרדיון גלייך נאך רבי חנינא סגן הכהנים, דער רבי מסביר והביאור, דער רבי לייגט צו אין הערה 32 נאך א געשמאקע נקודה, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט לויט די הערה פון 30 וזוהי השייכות לרבי חנינא בן תרדיון, שהיה בעשרה הרוגי מלכות, דערפאר זאגט דאס רב חנינא בן תרדיון זאגט דעם מאמר פון שניים שיושבים ווען מיט דעם דברי תורה פארוואס רב חנינא בן תרדיון שהוא מעשרה הרוגי מלכות לכל הדעות נישט אזוי ווי רב חנינא סגן הכהנים והיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים ונשרף וספר תורה עמו ווי האט ער געלערנט? ער האט געלערנט אויף א אופן מקהיל קהילות ברבים ער געווען צוזאמען מיט זיי גלייך מיט זיי

און מ'רעדט דאך וועגן אים אין פרקי אבות, אז מ'רעדט שוין אז ער האט שוין געלערנט און ער היט מצוות און ער וויל אנקומען צו צו זיין מאן ד מאן דבעי למהוי חסיד, ממילא איז אלץ איז ביי אים א טפל'דיגע זאך, ביי אים איז תורה דער עיקר, ווי דער פסוק זאגט, דער פסוק אין ירמיה, אל יתהלל חכם בחכמתו, הגיבור בגבורתו, און עשיר בעשרו. ירמי' הנביא זאגט אז א מענטש זאל זיך נישט גרויס האלטן אז ער איז א חכם, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם וואס ער איז א גיבור, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם וואס ער איז א עשיר, פארוואס? זאגט דער רבי אין סוגריים, וואס חכמה, גבורה און עשירות זענען זאכן וואס ענדערן זיך אין גאנג פון זמן. במשך הזמן בייט זיך דאס, נישט אלעמאל איז מען דער חכם, נישט אלעמאל איז מען דער גיבור, נישט אלעמאל איז מען דער עשיר. וואס ענדיגט ירמי' הנביא דארטן? אם בזאת יתהלל, השכל וידוע אותי, לערנען תורה און וויסן דעם אייבערשטן. פארוואס איז דאס? תורה איז א זאך וואס איז שטענדיג, נישט ווי די אלע אנדערע דריי זאכן, ס'איז נצחית, ווי ס'שטייט דער לשון כי הם חיינו ואורך ימינו, אלעמאל, ועל דרך ועל דרך רז"ל, ווי די גמרא זאגט אין משנה און אין ברייתא אין סוף קידושין, מניח אני את כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה, פארוואס? ווייל די תורה וועט זיין גוט פאר אים סיי בנערותו און סיי בזקנותו, און דערפאר לערנט ער תורה, זעה איך אז תורה איז נצחית, די אלע אנדערע זאכן איז נישט. וויבאלד אז תורה איז דער אמת המהות פונעם עוסק בתורה, וואס איז זיין מציאות? פון דעם וואס לערנט תורה זיין מציאות איז תורה, איז מובן אז דער ביטול פון זיין מהות און מציאות ווערט געמאסטן לויט'ן הרגש הביטול וואס ער האט ביים לערנען תורה. ווי קען איך מעסטן? דער ביטול זיינער ווערט געמאסטן לויט ווי דעם הרגש הביטול ווי ער לערנט תורה ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין און דא איז דער דיוק שניים און דאס איז דער דיוק שניים שיושבים וכו' כל זמן אז דער לומד איז מרגיש אז ער איז איינער וואס יושב ועוסק בתורה ער איז דער חכם ועוסק ומחדש חידושים אין תורה איז זיין לערנען נישט באופן פון שניים שיושבים ס'איז נישט קיין שניים שיושבים נישט ווי צוויי וואס לערנען זיצנדיג באגלייך ער לערנט נישט מיט יענעם גלייך ווי יענ ווי ער און יענער זענען די זעלבע אין א גלייכער ישיבה ס'איז נישט וויבאלד ער האלט זיך ער האלט נאך ביי דעם דרגה ער האלט זיך פאר א ראש ישיבה יא ער האלט זיך א ראש ישיבה און דעם צווייטן וואס האלט ער דעם צווייטן ווי איינער וואס זיצט ווי א תלמיד און ווער ווייסט אין וועלכע שורה די גמרא דערציילט אין בבא קמא אז אין די צייט וואס מ'האט געלערנט יעמאלט איז געווען שורות און ער קוקט אויף יענעם ווי ער איז א תלמיד וואס זיצט אין א אונטערשטע שורה פון אים און ווער ווייסט אפשר טראכט ער גאר אז ער זיצט גאר אין די לעצטע שורה ווי קען ער זיין גלייך מיט אים ממילא איז ער נאך נישט בטל ווי ס'דארף צו זיין. דווקא ווען ער איז בטל מיט א אמת, זיין מציאות ווערט א ענין פון נאר תורה, דעמאלט איז זיין לימוד מיט'ן רעהו אינעם וכו' אינעם אופן פון שניים שיושבים כאחד, שניים שיושבים כאחד. ווערט דאך שניים שיושבים כאחד, נישט פילנדיג די מעלה פון איין לומד לגבי דעם צווייטן. ער פילט אז ער איז גלייך ווי יענעם, און ס'איז חס ושלום נישטא דער ענין פון חיים בלעו. וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט ענדיגט צו ר' חנינא בן תרדיון און דעמאלט ווערט שכינה שרויה. וואס מיינט שכינה שרויה? ס'האט צו טון אויך צו דעם ענין, וואס ווי געזאגט פריערט, אז דורך דעם וואס ער איז מתפלל בשלומה של מלכות, וועט אים דער אייבישטער העלפן, אז ער וועט קומען צו א דרגה, אז ער וועט אנהייבן מורא האבן פון מלכותא דרקיעא, ער וועט אנהייבן מורא האבן פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט וועט ווערן איז שכינה שרויה. וואס איז שכינה? שכינה איז דער גילוי פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא. דורך דעם דאווענען, וועט ווערן ביי אים נתגלה, וועט ווערן ביי אים דער ענין פון שניים שיושבים כאחד, עס וועט ווערן ביי אים יעמאלט דער גילוי, שכינה וועט ווערן ביי אים גילוי ממש בגילוי, עס וועט נאך ווערן א העכערע דרגה אין זיין גילוי ביי אים דער ענין פון שכינה. כידוע, דער אלטער רבי אין תניא זאגט אין פרק ו', בשעת א איד, בשעת א איד פועלט ביי זיך דעם ביטול דורך הוי מתפלל בשלומה של מלכות כנל, אז ער איז בבחינת שניים שיושבים, דעמאלט איז שכינה שרויה. וואס מיינט דאס? עס ווערט נתגלה די בחינה פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא מלכותא דרקיעא, ווי דאס איז מצד עצמו. לכתחילה דארפסטו אנקומען דורך התפלל בשלומה של מלכות. וואס ווערט אז דו קומסט צו די דרגה פון אז עס וועט נישט זיין איש את רעהו חיים בלעו, און דו וועסט מקיים זיין שניים שיושבים כאחד, וועט דעמאלט ווערן נתגלה מלכות פון הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, נישט נאר דורך התלבשות אין מלכותא דארעא, וועסט האבן דעם אייבערשטן אליין גלייך, וואס דורך דעם ווערט די שלימות היראה און ביטול צו אלוקות, ווי דאס איז מצד הקדוש ברוך הוא, נישט מצד דעם וואס דארפסט אנקומען צו מתפלל בשלומה של מלכות. אות ז', דערברענגען אז דער ביטול ווערט א ביטול צו אלוקות, עס ווערט נישט נאך א לימוד ביחד, עס ברענגט דיר צו א מצב וואס דו ווערסט בטל צו אלוקות, און מען גייט אריין אין אות ז', על פי כל הנ"ל וועט מען דאך פארשטיין דעם לשון און דעם סדר אין פסוק, דער פסוק אין מלאכי, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, יעמאלט האבן זיך צוזאם גערעדט די יראי השם, די וואס האבן מורא פונעם אייבערשטן איינער מיט'ן צווייטן, איינער מיט זיין חבר, שטייט דארטן ויקשיב השם וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו, דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט און געזען אז זיי האבן זיך צוזאמגערעדט צווישן זיך ווי ס'דארף צו זיין, איז דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט און האט האט זיך צוגעהערט און האט עס געהערט און האט עס פארשריבן א ספר זכרון לפניו, פאר וועמען? דאס איז אלץ ליראי השם ולחושבי שמו. ולכאורה, דער רבי פרעגט א שאלה אויפן פסוק, וויבאלד מען רעדט דא וועגן שניים שיושבים, ויש ביניהם דברי תורה, יא וועגן וואס רעדט מען דא? וועגן שניים שיושבים און יש ביניהם דברי תורה, יעמאלט איז דער ענין פון נדברו יראי השם, זיי רעדן זיך צוזאמען אין תורה, יעמאלט ויקשיב השם, האט דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס רופט מען זיי אן יראי השם? וואס האט געדארפט שטיין אז נדברו לומדי לומדי לומדי תורה, לומדי השם, וואס איז דער ענין פון יראי השם? ווי קומט אריין דא דער יראי השם? און דאס און וואס איז דא נוגע זיי אנצורופן מיט דעם תואר אז נדברו איש אל רעהו? מ'איז מדגיש יראי השם ממילא ווערן פארשטאנדיק לויט לויט אלס וואס מיר געלערנט ביז יעצט וועט דאך ווערן פארשטאנדיק נאך א געוואלדיגע נקודה דאס וואס יש ביניהם דברי תורה שניים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה פועל'ט אז שכינה שרויה ביניהם איז דערפאר ווייל דער נדברו איז אין אן אופן פון יראי השם שטימט זייער גוט ווען קען זיין דער אופן פון פון שניים שיושבין כאחד און שניים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה, ווען קען עס זיין, ווען זיי זענען יראי השם. דורך מלכותא דרקיע, די די די דארעא, קומען זיי צו צו מלכותא דרקיע, זיי קומען צו צו יראי השם, יעמאלט קען ווערן דער ענין פון אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, אין א אופן פון צוזאמען די זעלבע זאך. געוואלדיג וואס דער פסוק מיינט דא מיט דעם אז נדברו יראי השם, דאס ברענגט עס. ביי זיי איז דורך דעם מתפלל בשלומה של מלכות וכיוצא בזה, וואס ווערט ביי זיי? ביי זיי ווערט דער ענין פון די יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אין אן אופן גלוי ניכר ונרגש, א געוואלדיגע סגולה און א עצה וואס דאס גיבט מען, דורך מתפלל בשלומה של מלכות, עס וועט צוקומען צו די העכסטע דרגה אין א אופן גלוי וניכר ונרגש צו האבן דעם ענין פון יראה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אזוי אז זייער נדברו אין תורה איז מצד דעם וואס זיי זענען אין דער דרגה פון יראי השם איש אל רעהו. דורך דעם ווערט דער ענין פון נדברו דער היפך פון איש את רעהו חיים בלעו דערפאר שטייט אויך דער לשון נדברו יראי השם איש אל רעהו דארט וואס שייך דער רעהו מיט אלץ דערפאר קומען זיי צו צו דורך זייער לימוד התורה דו ווייסט וואסער דרגה זיי קומען אן זאגט זאגט מלאכי זיי קומען צו דער מדרגה פון חושבי שמו יראי השם חושבי שמו מיינט זיי האלטן טייער און ערליך דעם נאמען פון דעם אייבערשטן זיי האבן אין זיך אזא יראת השם, א יראה פון מלך מלכי המלכים, אז זיי האלטן גאר טייער און ערליך דעם נאמען פון דעם אייבערשטן. ביז אז דערפאר קומען זיי צו דורך זייער לימוד התורה צו דער מדרגה פון חושבי שמו, כולל אויך אז ביי זיי דערהערט זיך נאך א טיפערע נקודה, ביי זיי דערהערט זיך אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא ווי דער רמבן ברענגט אין די הקדמה אין אויף פירוש אויף תורה ברענגט ער אז וואס און דער זוהר ברענגט עס אראפ אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא זיי קומען צו א דרגה אז זייער גאנץ תורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא דאס איז געווען אין שבת פרשת שלח תשל"ה